א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר, דער שיעור איז לכבוד שבועות נישט די מלחמה קעגן פעדאפיילס. ס'לויפן אדורך אזויפיל הייליגע טעג, ס'געווען לג בעומר, נישט געקענט צוקומען ממש צו זאגן א שטיקל דבר תורה, וועגן די אלע פגעי הזמן וואס דא גייט פאר, מ'דארף מיט אלעם ארבעטן, עטס וועטס הערן דעם האטליין פון פרשת במדבר, עטס וועטס הערן ווי א בחור וויל זיך נעמען דאס לעבן ווייל מ'האט אים מאלעסטעט אין א מקווה, א בחור פון א ישיבה, און עטס וועטס הערן.

שמואל הנביא, שמואל הנביא איז געווען אין אזא, געלעבט אין אזא צייט וואס ס'האט שוין ממש געדארפט קומען משיח. ווען שאול המלך וואלט אים געפאלגט פונקטליך וואלט שוין געווען ימות המשיח דעמאלטס, נישט ימות המשיח, ס'וואלט שוין געווען נאך משיח'ן יעצט. שמואל הנביא איז געווען א מורא'דיגער צדיק אויף די וועלט און די זעלבע אויף יענע וועלט. ס'ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש. אז שמואל הנביא היה לו דער טורח מאוד בעבודת השם על כבוד שמו יתברך, ער האט זיך זייער מטריח געווען אין עבודת השם אויפן כבוד פונעם הייליגן באשעפער, על כבוד בני ישראל און אויפן כבוד פון אידישע קינדער, און ער ברענגט אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים אז שמואל הנביא האט נישט געוואלט אריינגיין אין זיין פלאץ אין גן עדן, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט מתפלל זיין אויף כלל ישראל, שטייט דארטן אז נאך יעצט שטייט ער אויף די שוועל פונעם היכל פונעם אייבערשטן און ער כסדר מתפלל אויף בני ישראל און אויף ירושלים און אויף כבוד השם יתברך שיתגדל ויתקדש שמיה רבא ועל משיח צדקינו שיבוא במהרה לגאולנו, דאס איז געווען שמואל הנביא. נאכדעם איז דא די באקאנטע תפילה פון של"ה הקדוש וואס מען זאגט. כ"ט אייר, און נאכדעם הייבט זיך אן ראש חודש סיוון, די יאר געפאלט זיך עס אין פרייטאג, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל רעדן מיט די קינדער וועגן קבלת התורה, ווייל ס'שטייט אין תהילים קאפיטל ח' פסוק ג' מפרי עוללים ויונקים יסדת עוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, דורך דעם וועלן אלע צרות בטל ווערן פון כלל ישראל, און אויכעט וועט זיין. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. נישט אז מען זאל מבטל זיין די תינוקות של בית רבן אין די צייט. דאס איז זייער הייליגע צייטן, דער אייבערשטער זיצט און קוקט אין די צייט צו די אידן זענען מקיים די תורה אזוי ווי מען האט מקיים געווען און מקבל געווען אויף זיך אליין ועל זרעם, די חזל לערנען לא חרבה ירושלים אלא על שביטלו בה את תינוקות של בית רבם, און פארוואס קוקט דער אייבערשטער דווקא אויף תינוקות של בית רבם? ווייל זיי זענען געווען די ערבים, און דער אייבערשטער וויל זען אז טאמער די אידן פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, און מען לערנט נישט כאטש די קינדער זאלן לערנען. נאכדעם קומט ב' סיוון דאס איז יום המיוחס, דער הייליגער מונקאטשער רב האט געזאגט ס'האט נישט קיין יחוס עצמו, ס'איז א טאג נאך ראש חודש און א טאג פאר דער אייבערשטער האט געזאגט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש זאגט ער ס'האט נישט קיין יחוס עצמו, שפעטער האבן די מונקאטשער חסידים געזאגט דער הייליגער מנחת אלעזר איז נסתלק געווארן ב' סיוון האבן זיי געזאגט יעצט האט עס שוין א יחוס דאס איז די יארצייט פון אונזער הייליגן רעבן. יעצט ווערט געברענגט. פון כף החיים, און ס'ווערט אויך געברענגט פון ר' נחמן ברסלב'ער אז ווער ס'טובל'ט זיך נישט יעדן טאג זאל כאטש זען זיך צו טובל'ן די שלושת ימי הגבלה. ער האט זיך אז שוין מסביר געווען, דאס איז נאר אז מ'גייט אין אזא פלאץ וואו ס'קומען נישט אנדערע מענטשן זיך צו טובל'ן ווען נישט איז יצא שכרו בהפסדו. דער עוללות אפרים ברענגט אז א טאמער מ'געט אריין א ספר תורה שבועות אין א בית מדרש איז עס אזוי ווי מ'האט געברענגט פארן אייבערשטן א מנחה חדשה בזמנו, דאס מיינט מען די שתי לחם. יעצט, מען האט מתיר געווען אז אפילו אין יום טוב מעג מען אויסשפרייטן די חופה, ס'הייסט נישט קיין אוהל, און שוין. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, רבותי, מען ברענגט אריין א יונגל אין חדר און א מיידל אין א סקול, דאס מיינט צו זאגן אז מען גייט העלפן אז מען זאל אננעמען די קינדער, אדער מען זאל מאכן א שטאטישע סקול, איך טענה צו דענקען, וואס דארף מען אונז סאקמער מיט די אלע משוגעים, מאכטס אליין. דאס איז אויכעט די זעלבע מצוה אזוי ווי מען האט מקריב געווען א מנחה בזמנו. יעצט ווערט געברענגט אין די פסיקתא אין סימן ק', נתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיוון מפני שמזל סיוון איז תאומים, סיוון איז די מזל תאומים, און תאומים, צווילינג, מיינט א מענטש, ווייל א מענטש האט א מויל צו רעדן. צוויי הענט צו טוהן מצוות. און צוויי פיס צו טאנצן, און יעדע זאך האט צו טון מיט צוויי, איז במילא איז וויל איך זאגן דעם עולם, יעדע קינד וואס דו ברענגסט אריין איז אזוי חשוב ווי דו ברענגסט אריין א ספר תורה, אין ליבאוויטש פלעגט מען זאגן דעם יום טוב פון שביעות פלעגט מען רופן חג המצות. עס איז דער יום טוב פון די מצות, צות מיינט רבנים און מו"צים, פארדעם פלעגט מען קומען צו פארן אין ליבאוויטש, איבעראל איז היינט אזוי, ס'איז א גרינגער יום טוב, אין ארץ ישראל איז עס איין טאג, אין אמעריקע און חוץ לארץ איז עס צוויי טעג, פארט מען צו גרויסע ערליכע אידן, אין גער דערציילט מען, מען האט זיך געהאנגען מיט שטריק אויפן דאך מען זאל קענען זעהן דעם שפיץ פונעם רעבן שטריימל, געווען א מורא'דיגע זאך, מען דארף פארן צו רעבעס, אבער כ'האב ענק שוין געזאגט, אויב דו וועסט נישט קענען וואטשן דארט דיין זון, איז עס ארגער. ווי ווען דו פארסט נישט, קענסט דאך מיין פאליסי. יעצט די מעשה מיט די דודאים מיט ראובן מיט לאה'ן, ווערט געברענגט אז דאס איז געווען אין ה' סיוון? ווייל אזוי קומט אויס לויט ווען זיי זענען געבוירן. משה רבינו האט געמאכט דעם מזבח, און צוועלף מצבות האט ער געהאט ביי די פיס פונעם בארג סיני, און ער האט געגאסן דעם דם הברית, און ער האט געזאגט פאר די אידן אז דער אייבערשטער וויל ענק געבן די תורה, האבן זיי געענטפערט אלע אינאיינעם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע אמרו כאחד, יעצט די הפטורה וואס מען זאגט איז יחזקאל, דאס איז מעשה מרכבה, שטייט אין של"ה הקדוש און אנדערע ספרים אז מען זאל שטיין ביי די הפטורה, אבער ביי מעשה מרכבה מוז מען שטיין. יעצט די וואס זיי צינדן אן נר נשמה זאלן וויסן דאס הייסט א נר של בטלה טאר מען נישט אנצינדן יום טוב. טראגט מען עס אין שול מען זאל קענען ליינען לעבן דעם, אבער דאס איז געווען אמאל, היינט איז דא ליכטיג אין שול און מען ברויך עס נישט האבן, דארף יעדער געווארנט זיין מען זאל קויפן א לעכט וואס זאל ברענען גאנץ יום טוב, פון פאר יום טוב ביז נאך יום טוב. יעצט דער הייליגער כתב סופר אין די תשובות אין אורח חיים סימן ס"ה זאגט אז מען טאר נישט אין דעם מקיל זיין. יעצט איז אויכעט ראש השנה פאר פירות האילן, פירות האילן זענען די קינדער, און מען דארף זייער שטארק מתפלל זיין פאר די קינדער, אונז האמיר דאך אזויפיל דראפאוטס, רבותי ס'האלט שוין ביי גרויסע נאמבערס, איך וויל אפילו נישט זאגן, כ'וועל זאגן וועט מען שרייען איך בין א ליגנער, באט כ'וועל ענק יא זאגן כ'האב און קלוין בודעם ס'האלט איבער טירטי פראצענט, דאס טייטש אז אין יעדן הויז איז דא נעבעך איינער א אפגעפארענער, און ס'מיינט נישט ער מוז גיין מיט א גרויסן טשופ.

פון מוצאי שבת יעדער ווי ער האלט, אויב ער האלט נישט רבינו תם מוז ער נישט ווארטן, ס'איז נישט ארגער ווי חילול שבת, וואס אויב דו האלטסט אז ס'איז נישט קיין חילול שבת מוז מען נישט ווארטן, די זעלבע איז אויך, מען דארף ווארטן ביז צום זמן וואס מען ווארט, און דעמאלטס זאל מען זאגן ברכו כדי ס'זאל זיין תמימות, די ספירה זאל זיין תמימות. סוף כל סוף ספירה נאר א דרבנן, נישט קיין דאורייתא בזמן הזה זיכער נישט, לויט די הלכה, ס'דא אין דעם מחלוקת אבער לויט די הלכה. און די זעלבע ביי די צווייטע נאכט יום טוב דא איז שוין אביסל הארבער מען דארף זעהן מען זאל נישט טוהן קיין שום מלאכה פון איין טאג יום טוב אויפן צווייטן טאג יום טוב, און מען זאל ווארטן צו צינדן די לעכט ביז נאכן זמן וואס מען האלט אז ביי אים איז שוין דער אנדערע טאג. יעצט א מורא'דיגע זאך, ר' שמעון זאגט. עס איז אין ספרי. פסח און חג, אין סוכות איז נישט קיין צייט פון ארבעטן, ווייל דעמאלטס איז מען געווען אין ארץ ישראל האט מען געארבעט ערד ארבעט, איז במילא זאגט דער אייבערשטער דאס איז זיבן טאג און דאס איז אכט טאג, אבער אין עצרת וואס דאס איז אן עונת מלאכה, ס'איז א צייט ווי מען ארבעט, מען שניידט אפ די תבואה, האט דער אייבערשטער נאר געגעבן איין טאג, מלמד זאגט דער הייליגער רבי שמעון שהתורה חס על ממונם של ישראל, דאס איז אין ספרי אין פרשת ראה, איך וויל ענק זאגן רבותי. ס'איז אסאך סגולות פרנסה, מ'זאל אויף זיין ביינאכט, מ'זאל געבן כולל חצות, מ'זאל זאגן תיקון חצות, און מ'זאל טון נאך סגולות וואס ס'איז דא, ס'איז דא אבער די גרעסטע סגולה נאך אלעם, זאלסטו לערנען א פאך און גיין ארבעטן. יעצט, ס'איז דא אין צפת, ווען ס'געפאלט זיך אין די וואכן טאג ז' אין סיוון, גייט מען צום קבר ר' הושע בן בארי, יעצט ווייסט, מ'האט געגעבן פאר א קראנקן, געבט מען סעודת הושע בן בארי, און מ'איז פרייליך א גאנצן טאג. יעצט ווי אין אר"י הקדוש ווערט געברענגט אז דאס איז רב שיע בן חנניה, אבער למעשה אונז האבן מיר אנגענומען ס'איז הושע בן בארי, נישט אונז, איך, אזוי האט מען אנגענומען, און איך האב ברוך השם א זכיה, געלויבט דער הייליגער באשעפער, אז איך האב דארטן א זכיה צו ליגן אין דעם בית החיים, כ'האף כ'על האבן די זכיה, כ'האב שוין באצאלט, אבער כ'האף כ'על האבן די זכיה. איך געדענק דעם לעצטן שבועות וואס איך בין געווען אין וויזשניץ, איך בין אהיימגעקומען נאך ראש השנה, נאך סוכות. געדענק איך ס'געווען דער אמרי חיים האט געלעבט ס'איז געווען די לעצטע יאר פון זיין לעבן שטייט שוב יום אחד לפני מיתתך ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש פון חידא וואס הייסט יום אחד לפני מיתתך דעם טאג וואס מ'שטארבט שוין גייען שוין אוועק פון מענטש אלע כוחות קען מען שוין נישט תשובה טוהן דארף עס זיין יום אחד לפני מיתתך אזוי ווערט געברענגט די זעלבע ווערט געברענגט אויפן יאהר די יאהר וואס מ'גייט אוועק איז מען שוין די נשמה גייט שוין אוועק ס'איז דא צייטן ווען די נפש גייט אוועק די רוח די נשמה

דאס איז דער גאנצער שבועות, מ'בעט דעם אייבערשטן ברוך אלקינו געלויבט ביסטו האסט אונז באשאפן פאר דיין כבוד וועגן, און דו האסט אונז אפגעשיידט פון די אלע טועים, פון די אלע שקצים און פון די גוים און די וואס זענען זיך טועה, און מען בעט הוא יפתח לבנו דו זאלסט עפענען די הארץ בתורתו וישם בלבנו זאלסט אונז אריין געבן אהבתו ויראתו ולעשות רצונו לעבדך בלבב שלם. אוי וויי אוי וויי אוי למען לא ניגע לריק, מען זאל זיך נישט פלאגן פאר גארנישט, ולא נלד לבהלה, די קינדער זאלן נישט גיין פאר וועיסט, ראש ישיבות ווארפן זיי ארויס, רחמנא לצלן, רבותי עס קומט יעצט שבועות, לאזטס א טרער פארן אייבערשטן, איך זאג דיר צו עס וועט זיך דערטוישן אלעס, דער אייבערשטער וועט ענק חונן דעת זיין, לאזטס א ערליכן הייליגן טרער פארן הייליגן באשעפער.

און אייר איז דער אכטער, און סיון איז דער ניינטער. יעצט, אונז זאגן מיר ביי ראש חודש בענטשן, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. נאכדעם זאגט מען עלף חיים'ס. פארוואס זאגט מען עלף חיים'ס? ווייל די צוועלעפטע, מען מאכט דאך נישט אויף תשרי מאכט מען דאך נישט קיין, מ'איז דאך נישט מחדש דעם חודש, איז דארף מען האבן עלף חיים'ס, און יעדער חיים גייט ארויף אויף א חודש.

כסתה כלימה פני, און איבעראל ווי די זעהן כלימה שטייט עס נאך בושה, פארוואס א כלימה איז אסאך ארגערע שאנדע ווי בושה. ס'איז דא א נוסח חיים שאין בהם בושה וכלימה און אום חיים שיש בהם בושה וכלימה, ס'איז דא אזא נוסח אויכעט, איז לכאורה וואס איז דאס די בושה וכלימה און וואס האט עס צוטוהן מיט דעם חודש? וויל איך זאגן, אונז האמיר זוכה געווען אז אונז זעמיר געשטאנען אויפן בארג

בעטן מיר אונז דעם הייליגן באשעפער ער זאל אונז צוריק ברענגען צו די מדריגה וואס זאל זיין אין להם בושה וכלימה. יעצט ווען דער אייבערשטער איז געקומען אויפן בארג סיני ווערט געברענגט אין אלע ספרים אין די זוהר און אין די גמרא אז דאס האט געמאכט א תיקון פארן חטא פון אדם הראשון וועגן דעם איז יעדער געזונט געווארן און אזוי ווייטער דאס איז געווען די תיקון פון חטא פון אדם הראשון איז דעמאלטס איז געווען די מין וואס מען האט מתקן געווען דעם חטא, איז דאס איז וואס מען זאגט אין סיון ביים חיים שאין בהם בושה וכלימה, און חיים שיש בהם בושה וכלימה. יעצט א מענטש דארף פארשטיין פארוואס זענען די גוים ברוגז אויף אונז, ווייל זיי האבן געקענט האבן די כלה, די שיינע תורה, די תורה הקדושה, און זיי האבן זיך אנגעווארפן דערמיט, נו, אז אונז האבן מיר עס גענומען ווערט מען דזשעלעס, אזוי איז די טבע אויכעט, מען ווארפט זיך אן מיט א מיידל, מען זעהט זי, נע, איך וויל זי נישט, אדער דאס מיידל ווארפט זיך אן מיט א בחור, נו, מען הערט, אה, ער האט געטון א שידוך, ס'איז שוין נישט קיין חילוק מיט וועם, אבער דעמאלטס ווערט די דזשעלעסי. איך האב דאך אים געקענט האבן, פארוואס האב איך אים נישט גענומען? יעצט עס קומט אזא מורא'דיגע יום טוב ווי שבועות, און אונזערע עלטערן זענען געשטאנען אויפן בארג סיני און אלע נשמות זענען דארט געווען און אונז האבן אנגענומען די תורה, איז דאס איז א חודש וואס איז מען קען מתקן זיין דעם חיים שאין בהם בושה וכלימה, קודם זאל מען זיך נישט שעמען אז מען האט נישט, מען האלט מען נישט די תורה, און נאכדעם מיט דעם איז מען מתקן דעם חטא פון אדם הראשון אז ס'איז אין בהם בושה וכלימה, ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששו. און דאס איז א מורא'דיגע זאך. יעצט די גמרא זאגט אז ווער ס'האט נישט קיין בושת פנים בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני אז זיינע עלטערן זענען נישט געשטאנען אויפן בארג סיני ווייל כלל ישראל האט אין זיך די מידה פון בושה, אזוי ברענגט די גמרא מסכת נדרים, די גמרא ברענגט. מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו רגליו על הר סיני זאגט דער ראש כי משם ירשו הבושה, פון א בארג סיני האבן מיר אונז געירשנט די בושה, האבן מיר געירשנט אז מען זאל זיך שעמען ווען מען טוט עפעס אן עבירה, אדער אז מען טוט נישט דעם רצון השם. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים אז ווען א מענטש וויל טון אן עבירה קומט די מידת הבושה, די יראה און בושה, מען האט מורא איינער זאל אים נישט כאפן, ס'דאכט זיך אים די בלעטער בלאזן, דאכט זיך אים אז א מענטש קוקט, איז די בושה איז נאך נישט די אמת'ע בושה, די בושה איז די בושה וואס מ'האט גע'ירש'נט אויפן בארג סיני, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת נדה דף י ג עמוד א', ביי רב יהודה'ן, אימתא דמריה עליה זאגט רש י, די פארכט פון הקדוש ברוך הוא איז אויף אים. דער אמת'ע בושה דארף זיין, מ'זאל מורא האבן פארן, מ'זאל זיך שעמען און מורא האבן פארן אייבערשטן, און אזוי.

ויהי יתברך ויבוש ממנו. אזוי הייבט זיך אן אין שלחן ערוך אורח חיים סימן א' סעיף א', און ער ברענגט עס פונעם רמב ם, וועגן דעם די אידן האבן אין זיך די מידות, די מידות פון ביישנים, און דאס איז וואס אונז זאגן מיר ביי די שמונה עשרה ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש.

די שעמען זיך, דאס איז צוגעבינדן צו אמונה און בטחון, און ער איז מסביר די לשון התפילה שלא נבוש כי בך בטחנו, אז דורך מידת הבטחון, וואס דאס איז די מעשה פון אמונה, אנו משרישים בנו את הבושה מהקדוש ברוך הוא, טוהן מיר אונז זיך משריש זיין די בושה מ'זאל זיך שעמען פארן אייבערשטן, ובזכות הבושה מהקדוש ברוך הוא מבקשים, מיט דעם זכות פון די בושה בעט מען שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד. געהאט. יעצט קומט אויס לויט דעם אז די בושה איז די יסוד פון אמונה בטחון, און טאמער איז אין די בושה נישט ווי מען זאגט קאנטראלד ביים מענטש איז עס א גרויסער אומגליק, וועגן דעם אין דעם חודש איז זייער גלייך אז מען זאל בעטן פאר בושה. און מען דארף וויסן א קלייניקייט, מיט וואסערע פנים וועמער אונז האבן אז אונז גיימער דורך אזא חודש, און אזא קבלת התורה, און שטעל דיר פאר מען גיימער דאס דורך, און מען לאמיר עס דורך, און מ'איז נישט קונה גארנישט אין אזא חודש, ס'איז א חודש וואס דאס האט אונז געמאכט פאר כלל ישראל, ס'איז א חודש וואס דאס האט געמאכט דעם אייבערשטן קעניג אויף די וועלט, ווייל ביז דעמאלטס האט קיינער נישט געוואוסט, ס'איז געווען קבלת התורה, האט מען שוין אנגעהויבן צו וויסן ווער ס'איז דער באשעפער און וואס דער באשעפער וויל פון אונז, מען קען האבן א געוואלדיגע התקרבות צום הייליגן באשעפער. איז לאמיר נישט לאזן דעם חודש דורכגיין יעצט, איך וויל זאגן פארן עולם פוינט בלענק, כ'האב נישט ליב אסאך צו דרש'ענען ווייל כ'האב נישט קיין צייט, רבותי יעדער זאל זיך אונטערנעמען א קלייניגקייט אין דעם יום טוב, איינער וואס איז נישט מדקדק אויף זמן קריאת שמע זאל זיך דאס אונטערנעמען, איינער וואס איז נישט מדקדק אויף זמן תפילה זאל זיך דאס אונטערנעמען, איינער וואס לייגט נישט קיין תפילין בכלל זאל זיך דאס אונטערנעמען, יעדן טאג לייגן תפילין, כ'הייס נישט זאלסט דאווענען דאס גאנצע דאווענען ווייל איך ווייס ס'וועט נישט ווערן א טשעינדזש פון איין טאג אויפן צווייטן, נישט ווייל דו מוזט עס נישט טון אבער.

עסטו שוין האלטן ביים געהעריגן דאווענען אן א מנין ביי דיר אינדערהיים? איך ווייס דו וועסט נישט אנהייבן פלוצלינג צו גיין צום מנין ביי דיר אינדערהיים, נאכדעם וועסטו אנהייבן צו גיין שבת אין שול, נאכדעם וועסטו אנהייבן צו גיין יעדן טאג אין שול, עסט קומען נאר שני וחמישי. באט לאמיר אנהייבן א שטיקל סטארט, רבותי אונז זעמער אזוי פארפארן, איך ווייס דאך אינגעלייט פארציילן דאך מיר ווי זיי האלטן, א קרקפתא דלא מנח תפילין, איך וואלט געזאגט אונז האמיר א גרויסן פראצענט.

זיי זיינען אבער ארגער ווי דער גוי, דיינע זיידעס האבן שוין מקבל געווען די תורה אויפן בארג סיני, און דו ווארפסט עס אוועק. דער גוי האט נישט מקבל געווען גארנישט, און ממילא ער איז גארנישט שולדיג פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז אים גארנישט שולדיג, און דאס זאלסטו געדענקען. שבועות שטייט אזוי אין דברים קאפיטל טז פסוק ח' אנגעהויבן, און ס'לאזט זיך אויס פסוק י'.

אינעם טאג פון די ביכורים בהקריבכם ווען עטס וועטס מקריב זיין מנחה חדשה להשם, דאס מיינט פון די נייע תבואה וועט עטס מקריב זיין בשבועותיכם, ווען ס'וועט זיין שבועות מקרא קודש יהיה לכם, ווערט עס אנגערופן ביכורים וביום הביכורים יעצט. ס'ווערט אויך אנגערופן חג הקציר, נעמיר וואס ס'שטייט אין שמות.

שבע שבתות תמימות תהיינה. יעצט קומט אויס אז אויב דו ווילסט וויסן ווען איז שבועות דארפסטו ציילן ממחרת השבת פונעם צווייטן טאג פסח, שבת איז פסח, דאס איז דאך די מחלוקת צווישן די חזל מיט די צדוקים, זיי זאגן ממחרת השבת איז זונטאג, אונז האלט מען ממחרת השבת, האבן געהאט די חזל בקבלה דאס מיינט מען דעם צווייטן טאג פסח, דאס איז טז. ז' אין ניסן איז ציילט מען שבעה שבועות תמימות און דעם פופציגסטן טאג איז סוכות. יעצט ס'דא א גאנצע מחלוקת וואס טוט איינער וואס ס'קומט פון אוסטראליע אויף אמעריקע ער פארלירט א טאג ס'דא אין דעם א מחלוקת וואס טוט ער וועגן שבועות יעצט דער ליבאוויטשער רבי האט זיי געזאגט די שלוחים אז עטס דארפט ציילן פופציג טאג פון ווען ביי ענק איז געווען פסח און דעמאלטס וועט עטס האלטן שבועות. קומט אויס ביי זיי אז די שבועות איז נישט דעם זעלבן טאג וואס אונז האלט מיר שבועות, פארוואס? ווייל ס'איז דאך א טאג שפעטער, קומט אויס אז ביי זיי איז דער שבועות אויך א טאג שפעטער, איז אין אונזערן יום טוב טוען זיי געהעריג א מלאכה, צו בפרהסיא צו נישט, דאס איז שוין א גאנצער מדובר. על כל פנים, די תורה זאגט אונז אז ס'הייסט חג דער יום טוב פון קבלת התורה, אבער די תורה זאגט זמן מתן תורתינו, יעצט וואס איז די חילוק

איך וויל אויפהערן מיט די עריות, מיט דעם זנות, מיט דעם אלעם וואס איך טו, מיט דעם לשון הרע. אלעס קענסטו יעצט אנהייבן, וועגן דעם הייסט עס. זמן מתן תורתינו. מתן תורה איז געווען טויזענטער יאר צוריק. אבער קבלת התורה איז ווען דו ווילסט. דער אייבערשטער געבט דיר א פריווילידזש. ווען דו ווילסט קענסטו אנהייבן צו האלטן די תורה, און דער אייבערשטער וועט עס פאר דיר רעכענען, אזוי ווי דו האסט א גאנץ לעבן געהאלטן די תורה. יעצט, תיקון ליל שבועות שטייט אין שמות קאפיטל יט. פסוק י' און י"א ויאמר ה' און דער אייבערשטער האט געזאגט אל משה צו משה, לך אל העם, גיי צום פאלק, וקידשתם, און זאלסט זיי הייליגן היום ומחר, היינט און מארגן, וכבסו שמלותם, און זאלן זיך וואשן זייערע קליידער, און צווייטנס זאלן זיך טובל'ן, מטהר זיין, והיו נכונים, און זאלן זיין גרייט ליום השלישי צום דריטן טאג. כי ווייל ביום השלישי אינעם דריטן טאג ירד ה' וועט דער אייבערשטער אראפנידערן לעיני כל העם פאר די אויגן פונעם גאנצן פאלק על הר סיני אויפן בארג סיני. יעצט, אין אמת'ן האט דער ענן הכבוד אויסגעוואשן די קליידער, נאר דא קענסטו זעהן די הייליגקייט וואס האט זיך אפגעטוהן אין די מדבר מיט אזא מנהיג ווי משה רבינו. דער משה רבינו זאגט וואשטס ענק אויס די קליידער, ער איז געקומען דער ענן הכבוד האט'ס אויסגעוואשן לכבוד יום טוב. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, יעצט שטייט ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וקול שופר חזק מאוד ויוצא משה את העם לקראת אלקים מן המחנה, אזוי שטייט דארטן אין שמות קפיטל ט ז פסוק י ז. יעצט פארוואס האט זיי משה רבינו געדארפט אויפוועקן און ארויסטראגן מחוץ למחנה? זאגן די הייליגע חזל אז די אידישע קינדער זענען געשלאפן, זיי האבן פארשלאפן א גאנצע נאכט, זיי האבן זיך נישט צוגעגרייט צו קבלת התורה, כאטשיג זיי האבן געוואוסט דער אייבערשטער גייט מארגן קומען אויפן בארג סיני, האט משה רבינו זיך אנגעהויבן צו אויפצואוועקן די מחנה, און ער האט זיי ארויסגעצויגן אויסער די מחנה צום בארג סיני. כדי מען זאל מתקן זיין וואס די אידן האבן מקלקל געווען דעמאלטס, איז מען זיך נוהג אז מען איז אויף שבועות ביינאכט און מען לערנט א גאנצע נאכט אדער תורה אדער מען זאגט תיקון ליל שבועות. יעצט, ס'איז געווען דער הייליגער רבי שמעלקע מניקלשבורג האט געהאט א ישיבה אין ניקלשבורג, דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט נישט געוואלט ער זאל פארן דארטן, ער איז געפארן זאגן א דרשה אז צו א פערד נעמט מען א דאקטער וואס ער היילט פערד און צו מענטשן נעמט מען א מענטש אזוי ווי דער הייליגער רבי ר' שמעלקע און עטס זענטס נישט אזוי געהויבן אז עטס זאלטס דארפן האבן א רבי ר' שמעלקע און צו ענק איז גוט א פערד דאקטער אויכעט, אזוי דערציילט מען, האט אים זייער געהארט אז ער איז געפארן, עס איז ניקלשבורג געווען א מאדערענערערע שטאט, יעצט דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט געהאט א גרויסע מלחמה און א מחלוקת מיטן הייליגן רבי ר' שמעלקע, רבי שמעלקע האט געזאגט, ער האט געהאט א ישיבה, וואס מ'האט אין די ישיבה קיינמאל זיך נישט געלייגט שלאפן, מ'איז איינגעשלאפן אויפן פלאץ, ידוע רבי ר' שמעלקע האט אמאל געזאגט, רבי שמעלקע'ס מאמע האט געזאגט כ'האב צוויי קינדער איינער בענטשט נישט און איינער ליינט נישט קרישמע, איינער איז געווען דער הפלאה און איינער איז געווען רבי ר' שמעלקע, ער האט נישט געבענטשט ווייל ער האט נישט געגעסן א שיעור און ער האט נישט גע. ער האט נישט געליינט קרישמע האט זיך נישט געלייגט שלאפן, מען פלעגט אראפ פאלן אין שלאפן און מען האט זיך אויסגעשלאפן אפאר שעה און מען ווייטער געגאנגען לערנען, דער רבי ר' מיילעך געזאגט ס'איז נישט גוט, מען דארף, בחורים דארפן זיך לייגן שלאפן יעצט, און דער הייליגער ר' מיילעך האט געזאגט מען זאל לאזן די בחורים זיך אויסשלאפן פיר פינף שעה א נאכט, צו זען אז ס'וועט זיין אן אנדערער טאג. איז דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט געטענה'ט מ'זאל זיי לאזן אויסשלאפן, בקיצור איז רבי שמעלקע האט מסכים געווען, איין נאכט האט מען זיי געלאזט געהעריג אויסשלאפן, זענען געקומען דאווענען, און ווען זיי האבן געזאגט אז ישיר משה די שירה, האבן זיך אלע אויפגעהויבן די רעקלעך צו די בעקיטשעס וואס זיי האבן אנגעהאט, זיי האבן געפילט ווי זיי גייען אריין אין דעם ים אריין, מיט אזא קדושה האבן זיי געדאווענט, האט רבי ר' מיילעך געזאגט, זעסטו אז מ'דארף זיי לאזן זאלן זיך אויסשלאפן, האט דער הייליגער רבי שמעלקע אים געענטפערט אזוי, הער אויס. ס'שטייט אז יעקב אבינו האט זיך געלייגט שלאפן, זאגט רשי, אויף פֿערצן יאר אין שם ועבר איז ער נישט געשלאפן, ער האט געהאט א חלום פון די גאנצע מעשה מיטן לייטער, מיט אלע זאכן, והנה השם ניצב עליו, זאגט דער הייליגער רבי שמעלקע, אז מען זיצט פֿערצן יאר אין שם ועבר און מען לערנט, אז מען לייגט זיך שלאפן נאכדעם א נאכט, איז דעמאלטס איז והנה השם ניצב עליו מיט מלאכים מיט אלע. אבער ווען מ'זאל יעדע נאכט זיך לייגן שלאפן וואלט עס נישט געווען, ווען יעקב אבינו זיצט נישט פֿערצן יאר און לערנט וואלט עס נישט געווען, האט ער געטענה'ט אז זיי לערנען א גאנצע צייט, גאנצעטע טעג און גאנצע נעכט, אז זיי האבן זיך איינמאל אויסגעשלאפן האבן זיי געפילט אזא התגלות ווי זיי זענען ממש ביי קריעת ים סוף ווי זיי גייען אריין, אבער סתם אזוי העט עס נישט זיין, איז במילא איז די זעלבע דא אויכעט ביי אונז, אונז גיימער יעצט אויף זיין א גאנצע נאכט, איך וויל זאגן דעם אמת פארן עולם, איך האב רחמנות אויפן שבועות'דיגן דאווענען די ערשטן טאג, כ'האב אויפן רחמנות, ווייל ס'דא וואס זיי גייען דאווענען גראד ביי נץ, ווייל אין של ה קודש ווערט געברענגט, און רבי נחמן פון ברסלב ברענגט, אז די מקווה וואס מ'טובל'ט זיך שבועות אינדערפרי, דאס הייסט דאס איז די העכסטע טבילה פון א גאנץ יאר, אוודאי פאר א מאן, נישט פאר קיין פרוי, פאר א מאן איז דאס די העכסטע טבילה וואס איז דא, און דאס הייסט מן, מקווה נו"ן, ווייל דעמאלטס איז מען צוגעקומען צו אזא מין ריינקייט נאך די ספירה, אז טאמער האט מען נאך די טהרה פון די מקווה קען מען דאווענען מורא'דיג. יעצט, כ'האב רחמנות אויף דעם דאווענען פון שבועות וועגן צוויי טעמים. ס'איז דא מענטשן וואס זיי דאווענען גראד מיטן נץ, ס'איז גאנץ א גוטע זאך, איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער ווען דו ביסט אויף א גאנצע נאכט, איז כדאי מ'זאל זיך אראפלייגן אויף א שעה צוויי, ווייל אויב נישט קען מען נישט מכוון זיין. זאגן קען מען, נאר נישט מכוון זיין. כ'ווייס נישט וויאזוי ס'איז ביי ענק, ביי מיר איז זיכער אזוי. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען מאכט אז מען דאווענט צענע עלעווע צוועלעווע מען מען איז דאך אויפגעווען א גאנצע נאכט און די זמן תפילה איז נישט דא און דאס דאווענען איז נישט דא איז דער גרעסטע פראבלעם איז דער שבועות'דיגער דאווענען אינדערפרי ס'איז א א מורא'דיגע פראבלעם דער הושענא רבה איז אויכעט אזוי נאר ביי הושענא רבה איז מען נישט אזוי מדקדק אז מען זאל דאווענען מיטן נץ ווייל למעשה איז ס'איז א. זייער א קורצע נאכט, און ס'איז כמעט אפילו נישט מעגליך אפילו ווען דו ווילסט דיך אראפלייגן זאלסטו האבן ווען דיך אראפצולייגן, איז למעשה איז אזוי ווי ס'גייט שוין איז דאס זענען די פראבלעמען, א מענטש איז אויף א גאנצע נאכט איז א פראבלעם, אין גער איז מען טאקע נישט אויף ביז איינס און צוויי און נאכדעם גייט מען זיך אביסל אויסשלאפן. יעצט, יעדער מענטש דארף וויסן וויאזוי זיין תכונת הנפש איז, אז ער קען נישט אינזין האבן ביים דאווענען גארנישט האט ער גארנישט אויפגעטון אז ער איז אויפגעווען ביינאכט, ער האט אויפגעטון ער האט געלערנט אביסל באט דעטס. און דאס איז נישט וואס דאס האט געמיינט. יעצט דאס איז אלעס זייער גוט ווען מען רעדט לגבי ערליכקייט. טאמער אבער די טאטע זיצט און דרייט זיך אויפן בעט א גאנצע נאכט, און די קינדער זיצן אין שול, דאס איז רציחה גמורה, אזוי ווי יעצט איז געווען אויפן באס, מען האט איבערגעלאזט א קינד, דאס קינד האט געקענט געהארגעט ווערן. דאס איז די גרעסטע רציחה וואס איז דא. איז דאס איז וואס יעדער דארף וויסן, יודע צדיק נפש בהמתו. אבער טאמער לאזטו דאס קינד אליינס אין שול, איז נישט דא גארנישט קיין יודע צדיק נפש.

און ס'איז א גרויסע פראבלעם וויבאלד די מקווה איז מקווה מן מ"ם נו"ן דאס איז די פופציגסטע טאג מ"ם מאכט מקווה נו"ן די פופציגסטע טאג ווי ר' נחמן רעדט אן אריכות די ענד אוו די דעי וואס גייט געשעהן איז אז אין די מקווה נאכן עלות גייט דאך דער עולם אין מקווה און דעמאלטס קומט זיך צאם די גאנצע קהילה ווייסט וואס גייט דארטן זיין שטעל דיר פאר ווען דו ווילסט נישט אריינשטופן אין יענעם אריין קענסטו אויך דיך נישט צוריק האלטן און אז דו ווילסט נישט קוקן אויף הסתכלות אסורות קענסטו נישט. סאו אונז זאל מיר לאזן דעם מאן דעם מקווה ענין פאר אזאלכע מענטשן וואס גייען אין א קליינע מקווה אזוי ווי איך גיי אין די איסט סייד דארט איז נישט דא קיינער קיינער קומט נישט פארטאגס איך האב די שליסל פון די מקווה ברוך השם און איך זאג ענק נאכאמאל טאמער האט עטס נישט דעם סעט אפ איז עטס פטור דאס אויף זיין א גאנצע נאכט איז נישט מטמא און אפילו ווען דו שלאפסט און דו וואוינסט מיט דיין ווייב זאלסטו נעמען א קאלטן שאוער אינדערהיים תשעה קב און מען דארף זייער וואטשן די רבנים וואס האבן די מקווה'ס. ס'איז יעצט דא א מורא'דיגע זאך, ס'איז אנבעליוועבל, א ישיבה מען סועט צו צוויי און צוואַנציק מיליאן דאלער ווייל זיי האבן צוגעלאזט סעקשועל אביוז, און ס'איז אויף ישיבה ווארלד נוס, און די ראביי וויל נעבעך רעיזן די געלט, ווייל דאס אינגל זאגט איך גיי סוען די ישיבה, איך נעם צו דעם בילדינג איך וועל עס געבן פאר א גלח, דער גלח טוט סעקשועל אביוז און די ראביי, איז שוין נישט קיין חילוק צו ס'איז א ישיבה צו ס'איז א קירכע, עטס גייטס ענק אויסלערנען, דא קומט גרויסע זאכן, וויסן סאקמער קאקמער האט אלע רבנים אין דר'ערד געלייגט. וואס האבן זיי מורא פאר מיין האטליין? פאר איין זאך, זיי האבן מורא פאר א לאוסוט, זיי גייען עס פילן, ווייל איך ווייס עטליכע און וואס זיי האלטן יעצט ביים מאכן א קלעס עקשאן לאוסוט, זיי האבן נישט קיין מורא פארן אייבערשטן, זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, זיי האבן געוואלט הרג'ענען פריעריגע ערליכע אידן אויף טויט, ר' באבער שלום מיט אנדערע, זיי האבן נישט קיין מורא פאר דעם, זיי האבן מורא פאר ווען איט היטס די פאקעט, ישיבה יוניווערסיטי האט באצאלט הונדערט זעכציק מיליאן דאלער לאוסוט, און זיי האבן געהאט די בעסטע בילדינגס וואס זיי האבן געאונט אין מאנהעטן האבן זיי געמוזט פארקויפן. און דאס גייט יעצט געשען אין אלע ישיבות, און איך בעט דעם בעלזער אויך זאל זיך נישט מאכן נאריש, ווייל איינער גייט אים סוען און צונעמען דעם תלמוד תורה בילדינג, זאלסטו ארויסווארפן אלע חזירים יעצט. דאס איז וואס ס'גייט זיין שבועות. נאכדעם שטייט אין שלחן ערוך און רמב"ם ווערט געברענגט א בית דין איז מחויב צו שטעלן וואטשערס אז ס'זאל נישט פארקומען זנות אין די פעלדער, ס'איז זייער וויכטיג. אין סקווער איז דא די מערסטע חזירים וועגן דעם, ווייל זיי זאגן אז ס'איז געווען רורעל עריע, מ'האט געקענט צווישן די בנינים זיך באהאלטן מיט א מיידל און וואוינען מיט איר. און די רבנים דארפן אליינס עפענען פארן עלות די מקווה, ווייל נישט די מקווה זאל בלייבן אפן פון ערב יום טוב ביז אינדערפרי, ווייל דעמאלטס גייט זיין טוועלוו אווערס נאן סטאפ מאלעסטעישן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען ליינט מגילת רות שבועות פארוואס? איז דא אפאר טעמים. איין טעם איז ווייל ס'שטייט דארטן אז די מעשה פון די נעמי און רות איז געווען בתחילת קציר שעורים. ווען איז דאס? דאס איז חג השבועות, ווייל ס'שטייט חג. הקציר, און ממילא איז דאס געווען שבועות ווען דאס איז געשען די מעשה פון נעמי מיט רות וואס זענען צוריק געקומען, נאכדעם איז דא נאך א מעשה. אה נאך א טעם, ווייל דוד המלך איז נפטר געווארן אין שבועות, און מגילת רות דערציילט דעם יחוס, בועז וואס איז געווען דער מאן פון רות האט געבוירן עובד, עובד האט געבוירן ישי, און ישי האט געבוירן דוד. אזוי שטייט סוף פון מגילת רות. קומט אויס אז דוד המלך איז געווען אן אייניקל פון רות, וועגן דעם אזוי ווי ס'איז זיין הסתלקות ליינט מען וועגן אים, ווער ער איז געווען און אזוי ווייטער. נאכדעם איז אזוי, רות איז געווען א מואביה, מואב. זי האט אויף זיך גענומען צו האלטן אידישקייט, נישט אזוי ווי די שיקסע דא, די טראמפ'ס מיידל איוואניקע, פארט שבת, האט א טייערע רחמנא ליצלן אין כלל ישראל. האט אויך באקומען די תורה שבועות, קומט אויס אז אונז זעמער אלע געווארן א אידיש פאלק אין שבועות, וועגן דעם ליינט מען רות. נאכדעם איז דא נאך א טעם, אז פאר קבלת התורה האבן די אידן געהאט נאר שבע מצוות בני נח, און שבועות האבן מיר באקומען זעקס הונדערט און זעקס מצוות, ווייל זעקס הונדערט און זעקס מיט די זיבן מצוות בני נח איז תריג, קומט אויס אז מען ליינט רות ווייל די צדייקת רות האט אונז משפיע געווען אז דער אייבערשטער זאל אונז געבן אזויפיל שיינע תורה מצוות, דער רמב"ם זאגט אז ס'שטייט אז מען לאזט אויס כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, און מען לאזט אויס לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, וואס הייסט הרבה להם? זאגט דער רמב"ם הלוואי א מענטש לעבט זיבעציג יאר זאל ער קענען איין מצוה מקיים זיין בשלימות, אונז האט דער אייבערשטער געגעבן אסאך, אפשר איינס העסטו מקיים זיין בשלימות. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז אין רות האט נישט קיין תורה, ס'האט גארנישט אין זיך, נאר פארוואס דארף מען עס ליינען און לערנען, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים, וויפיל דער אייבערשטער באצאלט א שכר טוב פאר די גומלי חסדים, רות האט רעפרעזענטירט ליבשאפט און געטריישאפט און איבערגעגעבנשאפט, זי געבליבן די שניר פון נעמי, איבערגעגעבן בלב ובנפש אפילו נאכדעם. ווען איר מאן איז געשטארבן. וואס איר מאן איז געווען נעמי'ס זון. אונז ווייס מיר אז זי איז געווען די טאכטער פון עגלון מלך מואב, וואס ער האט אסאך יארן אנגעטון צרות פאר אידן, און ווייל זי האט געהאט אזא מסירות נפש אריינצוקומען צו אידן, האט דער אייבערשטער באצאלט אז זי איז די מאמע פון שלשלת פון מלכות בית דוד. יעצט עס שטייט אין פרשת דברים אין קאפיטל כ"ג פסוק ד לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה', לויטן פשט פונעם פסוק איז, טארן זיי נישט קומען אין כלל ישראל. שפעטער האט זיך געטון א גאנצע זאך אין די חזל, עמון ולא עמוני, מואב ולא מואבי, דאס איז אין מסכת יבמות דף ע"ז, אז ס'איז נאר אויף די מענער און נישט אויף די פרויען, ווייל א פרוי איז נישט מחיוב ארויסצוגיין צו טראגן וואסער מיט ברויט פאר סאלדאטן וואס זיי קומען, זי דארף זיצן אינדערהיים. יעצט וועגן דעם ליינען מיר אונז די גאנצע מגילת רות. ווייל ווען האט מען מחדש געווען די הלכה? אין די צייט פון די חזל. קומט אויס אז די קראים די וואס זיי נעמען נישט אן די תורה שבעל פה אדער די צדוקים, לויט זיי איז דוד המלך א איסור חיתון געווען בכלל, און אונז האב מיר אנגענומען די הייליגע חזל אז דוד המלך איז א כשר קינד, ממילא האט מען דאס געמוזט מאכן אז מען זאל דאס ליינען אין שביעות אז דוד המלך איז געווען כשר, א כשר קינד, און דאס טוט אונז מחזק זיין די אמונה פון תורה שבעל פה קעגן די קראים און קעגן די אלע אנדערע בייתוסים מיט די צדוקים און אזוי ווייטער. יעצט איך וויל אביסל רעדן וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיינע באהאלטענע סודות, ס'דא א משל ווען איינער פלעגט דורכשווערצן א גרעניץ, פלעגט מען לייגן די פארשטינקענע וועש אין די הייעך, אזוי האט דער קאסטום באאמטער האט געקוקט האט ער געזען אה דאס איז א שלעפער און אזוי האט ער דורך געלאזט, און די זעלבע טוט דער הייליגער באשעפער, דער הייליגער באשעפער האט זיין קרוין וואס דאס מוז ארום פארן אין די גאנצע וועלט אז ס'זאל זיין איבעראל ויתנו לך ובו כתר מלוכה. נישט נאר ביי אידן.

ס'איז אבער געווען א מיינאריטי וואס האבן געזאגט אונז וויל מיר יא די תורה. די מיינאריטי ווערן שפעטער משך'ן אורך הגלות ווערן זיי אידן. דער אייבערשטער נעמט זיי צוריק. לאידך גיסא איז דא אזאלעכע, אויך ביי די אידן, געווען וואס זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר נישט די תורה, אבער מעדזשאריטי רולס און רוב האבן יא געוואלט, איז במילא האט דער אייבערשטער אונז געגעבן די תורה. יעצט די וואס האבן געזאגט זיי ווילן נישט די תורה, די זענען די וואס זיי ווערן נאכדעם פושעים, כופרים און אפיקורסים און זיי גייען ארויס פון אידישן וועג און זיי פרובירן אונטערצוברענגען די תורה. יעצט איך וויל אביסל רעדן וועגן מגילת רות, ס'דא דא א מעשה, ויהי בימי שפוט השופטים, דאס איז נאך פאר ס'איז געווען שאול המלך, ס'איז געווען שפוט השופטים, יעדער איינער האט זיך געטוהן זיין וועג, דער שופט האט געזאגט אזוי, האט מען געזאגט דו זאגסט מיר מוסר אז כ'זאל ארויסנעמען דעם שפענדל וואס כ'האב גע'גנב'עט ביי יענעם, דיין הויז איז געבויעט געווארן מיט א גאנצן באלקן פון יענעמ'ס א גניבה, מ'האט גע'גנב'עט א באלקאן, דאס הייסט שפוט השופטים, יעדער האט שופט געווען די שופטים. בקיצור, איז געקומען א מענטש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב, ער איז געקומען וואוינען אין שדי מואב. אונז ווייס מיר אז ס'איז דא א פסוק אין חומש, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, ס'איז אין דברים כג און ס'איז פסוק ד', לא יבוא עמוני. ס'זאל נישט קומען אן עמוני און מואבי. און א מואבי. בקהל השם, גם דור עשירי לא יבא להם בקהל השם עד עולם, אפילו דעם צענטן דור זאלן זיי אויך נישט קומען בקהל השם. יעצט. יעצט ווער זענען געווען עמון און מואב? איז אין פרשת וירא אין בראשית קאפיטל יט פסוק כ שטייט אזוי, ס'איז געווען דער אייבערשטער האט אומגעברענגט סדום און עמורה, און זיי זענען געלאפן, לוט מיט די טעכטער זענען אריינגעלאפן אין א הייל, און זיי האבן געזען אז ס'איז אלעס איבערגעדרייט געווארן, האבן זיי געמיינט אז ס'איז שוין נישט געווען מער איבערגעבליבן קיינער, איז זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט, מ'מיר אנטרינקען אונזער טאטן מיט וויין, מ'מיר אים אנשיכור'ן, מ'מיר וואוינען מיט אים, ווייל די וועלט האט זיך דאך אויסגעלאזט. נישט געווען דעמאלס די אינטערנעט מען זאל וויסן אז ס'איז נאר געווען אין סדום און עמורה. למעשה אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט סודות איבער סודות איבער סודות התורה, וואס איז געווען דער וויין? דאס איז וואס מען זאגט שבועות ביי די אקדמות, חמר מרת מבראשית, דאס איז געווען וויין וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, פאר ער האט באשאפן די וועלט האט ער באשאפן דעם וויין. וואס איז דער וויין? דער וויין איז א וויין וואס קומט פון גן עדן, און ס'איז געמאכט אז דער אייבערשטער זאל דורכפירן זיין כתר מלוכה, קיינער זאל נישט וויסן, סא ווען נישט וואלט געווען אזא מין כנגד אז ס'וואלט געווען זייער שווער דאס ביישטיין. עניוועי, האבן זיי געטראפן דארטן דעם וויין וואס דער אייבערשטער האט זיי געשטעלט דארטן אין די מערה. יעצט רשי זאגט עס פשוט, ותשק יין נזדמן להם במערה, להוציא מהם שני אומות. אבער למעשה דאס איז געווען וויין וואס דער אייבערשטער האט כביכול אראפגעברענגט פון גן עדן, אזוי ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר און אנדערע מדרשים, זאלן זיך גוט גוט אנטרינקען, זאלן אנטרינקען דעם טאטן, און ער איז געווארן שיכור. יעצט איז געגאנגען די עלטסטע שוועסטער, האט געזאגט פאר די יונגערע, הער אויס, קיינער איז דאך נישט דא מער אויף די וועלט,

א פרוי דארף צו טוהן. בקיצור, און ער איז אויפגעשטאנען פרי און ער האט נישט געוואוסט און ער האט אנגעשוואנגערט זיין עלטסטע טאכטער. דעם אנדערן טאג האט די עלטסטע געזאגט פאר די יונגע, נעכטן בין איך געלעגן מיטן טאטן איך האב געוואוינט מיטן, היינט וועסטו גיין און דו'סט וואוינען מיטן, ממילא וועסטו אויך האבן א קינד פונעם טאטן. זי האט אים אנגעטרינקען און. לוט האט נישט געוואוסט בשכבה ובקומה. יעצט איך וויל זאגן קודם א זאך פון די מעשה, וואס איז דער אייבערשטער געווען אזוי גוט צו לוט ווען מ'איז געקומען דארטן ווען אברהם אבינו האט זיך געזעגנט פון לוט, שטייט אין פרשת לך לך אין בראשית יב אין קאפיטל יב אין קאפיטל יג,

ולא יכלו לשבת יחדיו, ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. זאגט ויאמר אברם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, לאמיר זיך אונז נישט קריגן ובין רועי און צווישן מיינע פאסטוכער ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, אונז זעמיר מענטשליכע ברידער. הלא כל הארץ לפניך. הפרד נא מעלי, אם השמאל ואימינה, אויב דו העסט גיין לינקס, וועל איך גיין רעכטס, ואם הימין, אויב דו העסט גיין רעכטס, ואשמאילה, וועל איך גיין לינקס.

ויסע לוט מקדם נסע מאצל אברהם למזרחו והלך לו למערבו של יעקב ומדרש אגדה, און די מדרש אגדה זאגט הסיע עצמו מקדמונו של עולם ער האט זיך אוועק געצויגן נישט נאר פון אברהם נאר פונעם הייליגן באשעפער וואס ער איז פאר די וועלט איז באשאפן און אמר האט ער געזאגט אי אפשי איך וויל נישט לא באברהם איך וויל נישט אברהמ'ן

נו, פארוואס גייסטו באקן מצות? דו ווילסט דאך נישט דעם אייבערשטן, דו ווילסט נישט נישט אברהמ'ן און נישט זיין גאט. כ'האב ענק שוין געזאגט און כ'על ענק זאגן נאכאמאל בקיצור, מצות איז א סגולה פון אמונה און מצות איז רפואות, רפואת הנפש, ער האט געפילט אז ער פארפארט האט ער געזאגט כ'על באקן מצות פסח, אפשר וועט מיר דער אייבערשטער העלפן איך וועל צוריק קומען אויף די רייט טרעק, באט נישט דאס וויל איך יעצט זאגן, איך וויל גיין ווייטער אביסל. יעצט וואס איז טאקע געווען דער חשבון פונעם אייבערשטן אז ער לאזט ראטעווען לוט? געלט. וואס איז דער גרויסער גליק מיט דעם לוט? וואס גייסטו איהם ראטעווען? יעצט לערנט אונז דער פסוק אין פרשת וירא, ס'איז בראשית י ט, פסוק כ ט, ויהי און ס'איז געווען בשחת אלוקים ווען דער אייבישטער האט פארדארבן את ערי הכיכר, די שטעט פונעם פלוין, ויזכר אלוקים את אברהם, האט דער אייבישטער געדענקט אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, האט ער ארויסגעשיקט דעם לוט פון די הפיכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט.

אז שרה איז די ווייב פון אברהם, און ווען מען איז געקומען ביי די גרעניץ צו מצרים, ושמע האט ער געהערט שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ער האט געזאגט ס'איז זיין שוועסטער, ולא גילה הדבר און האט נישט אויסגעזאגט פאר די קאסטומס, פארוואס שהיה חס עליו, ווייל ער האט רחמנות געהאט אויף זיין. פעטער אברהם, ולפיכך חס הקדוש ברוך הוא עליו, האט דער אייבערשטער אויף אים אויכעט רחמנות געהאט, יעצט הערט אויס וואס דא טוט זיך, דאס איז דאך מורא'דיג, וויאזוי דער אייבערשטער באצאלט יעדן מענטש פאר א גוטע זאך, דער לוט, ער זאגט אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, ער האט אבער געראטעוועט אברהמ'ן, שטעל דיר פאר ווען ער ראטעוועט ווען נישט אברהמ'ן, און מען וואלט געהארגעט אברהמ'ן, און עס וואלט נישט געווען ווער ס'זאל ברענגען יצחק'ן אויף די וועלט, איז בעיסיקלי האט לוט ממשיך געווען דעם גאנצן. כלל ישראל! האט דער אייבישטער דאס געדענקט פאר אים, כאטשיג ער האט דאך נישט געמיינט גארנישט, און ס'איז נישט אין די קאסטומס וואלט מען געקענט געוואויר ווערן אז אברהם האט געזאגט א ליגנט, ער וואלט געזאגט אה, מי נאו ספיק אינגליש, איך קען אים נישט, דעסוועגן דאך האט עס דער אייבישטער געהאלטן פאר א צדקות פון אים, און ער האט אים געראטעוועט. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, עס קומט יעצט. געזאגט, מען גייט צוריק שטעלן כלל ישראל, עס קומט א נייע קבלת התורה, אזוי ווי איך האב שוין מסביר געוען, פארוואס הייסט עס נישט נתינת התורה נאר קבלת התורה, דער אייבערשטער געבט די תורה, ד ווען האט ער עס געגעבן ו' סיוון צו ה' סיוון צו ו' ווענעווער, מיט צוויי דריי טויזענט יאר צוריק, אבער איין זאך זאלסטו וויסן, קבלת התורה איז ווען דו ווילסט, ביסט מחליט היינט אינדערפרי איך גיי ווערן אן ערליכער איד, איך גיי האלטן די זאכן וואס מען דארף האלטן קריאת שמע תפילין תפילה, זאלסטו זיין ביי דיר זיכער. אז דער אייבערשטער טוט עס דעררעכענען פאר א גוטע זאך און ער טוט צוהעלפן. וועגן דעם מאכט מען שביעות יעדעס יאר נאכאמאל א יום טוב, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער נישט געזאגט ווען ס'זאל זיין שביעות. ער גייט דיר נישט איינטיילן. ביסט אביסל געגליטשט, ביסט געגאנגען אויף שלעכטע דרכים, ביסט אויסגעגאנגען מיט א בחור, ביסט אויסגעגאנגען מיט א מיידל, ביסט אפילו געמאכט בעילות אסורות, האסט געמאכט חיבוק ונישוק, דאס אלץ כריתות, מען שפילט זיך ארום מיט גרויסע עבירות, האסט בועל געווען אן אשת איש, האסט געברענגט א ממזר, די גמרא זאגט ס'איז מעוות שאין יכול לתקן, ס'איז אבער נישט אזוי, טאמער נעמסטו יעצט ביי קבלת התורה דיך אונטער, רבונו של עולם איך הער אויף מיט די אלע וועגן, איז זיכער אז דער אייבערשטער העלפט זאלסט קענען תשובה טון, אזוי פסק'נט דער הייליגער.

ווייל דו האסט דאך שוין נישט וואס אויפצוטוהן ווילאנג. עוד בו נשמתו יקו תשובת יציר אדמתו, דער אייבישטער האפט אז א מענטש וועט תשובה טוהן. קען נאך אלעס פארעכטן. יעצט איז דער עמון און דער מואב זענען געווען די. וואוינונג וואס די צוויי טעכטער פון לאט האבן געוואוינט מיט זייער טאטן. יעצט וויאזוי ס'האט געארבעט איז אז. די עלטערע שוועסטער האט א נאמען געגעבן איר זון און זי האט אים גערופן מואב ווייל דאס איז פונעם טאטן, מאב, דו קומסט פונעם טאטן, דאס איז מואב. די יונגערע האט געגעבן א נאמען בן עמי, דאס איז די בני עמון, סאו עמון איז געווען פון די יונגערע טאכטער און מואב איז געווען. פון די עלטערע טאכטער. יעצט, די עלטערע איז נישט געווען גענוג צניעות'דיג ווייל זי האט געזאגט, העי, דו ביסט פון דעם פא, פון דעם טאטן. איז די יונגערע איז געווען מער צניעות'דיג. ממילא האט דער אייבישטער באצאלט פאר זיי, ווייל ס'שטייט ביי בני עמון אין דברים קאפיטל ב' שטייט אל תתגר בם כלל, זאלסט נישט אנהייבן מיט זיי דרך ארץ, ביי מואב, אה, זי גייט זאגן, אה, דו ביסט פון דיין טאטן, דא האט דער אייבערשטער נאר אנגעזאגט מען זאל נישט האלטן קיין מלחמה, אבער מען מעג זיי מצער זיין. יעצט, אין דברים, אין פרשת כי תצא, דברים כ"ג, איז האמיר פריער געזאגט לא יבוא עמוני ומואבי, עמון און מואב, דא שטייט קודם עמון און נאכדעם שטייט מואב, בקהל ה',

פון די סודות התורה וואס דער אייבערשטער האט באהאלטן ניצוצים, די גמרא זאגט מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו, ווי האב איך אים געטראפן? בסדום! שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, דער אייבערשטער האט א געבאט אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט די עמון מיט מואב, און דער אייבערשטער האט דארטן ביי מואב באהאלטן דעם ניצוץ פון דוד המלך, כ'וואלט עם רעדן נו וויאזוי וועט עס ארויס קומען אז מ'טאר מיט זיי נישט חתונה האבן איז ביסטו דאך פערטיג נאר אזוי ארבעט דער אייבישטער מיט זיין סיסטעם ס'איז אלץ דא א לופהאול און אז אידן האבן מסירות נפש קומט ארויס דער היתר פארוואס מ'מעג יא יעצט בשעת ווען דער בעל דבר האט געזוכט ווי אומצוברענגען מלכות בית דוד האט ער עס זיכער נישט געזוכט נישט ביי עמון און נישט ביי מואב. ווייל מ'טאר מיט זיי נישט חתונה האבן. ס'איז אבער דא א לופהאול מיט די מסירות נפש וואס רות האט זיך מוסר נפש געווען. נעמי זאגט פאר איר, מיין טייער קינד, וואס גייסטו מיר נאך? מיינע צוויי קינדער זענען נישט דא, דו האסט שוין מיר נישט וואס נאכצולויפן. איך וועל שוין נישט שוואנגער ווערן היינט, איך וועל שוין נישט מארגן האבן א קינד. זאגט זי, רות זאגט צוריק פאר נעמי'ן, דו ווייסט, איך בין דיר קיינמאל נישט נאכגעלאפן וועגן דיינע קינדער, איך האב דיך ליב, דו ביסט א צדיקת, איך וויל זיין אזוי ווי דו. האט זי געזאגט, מאכסט דיך נאריש? דער אייבערשטער האט דיך שוין קאמיטעד אז דו גייסט דאון די דרעין, דער אייבערשטער האט געזאגט לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, זאגט זי, דו ווילסט עפעס וויסן, איך וועל דיך אויסלערנען עפעס, און דאס רעדט א ניצוץ פון דוד מלך משיח, דוד המלך און מלך משיח, דאס איז ווייסט איך וועל דיך אויסלערנען א זאך וואס דו ווייסט נישט. ביים אייבערשטן איז נישט דא אזא זאך וואס ער זאגט אפ פאר א מענטש וואס ער וויל עפעס, אפילו ער האט געשריבן אין זיין תורה אז לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם אז איך וויל וואטש ענד סי וואטס גאנא העפן דער אייבישטער העט זיך ארויפזעצן אויף זיין כסא הכבוד און העט איבערשרייבן זיין גאנצע תורה אבער דאס איז נאר גערעדט ווי מען זאגט אויף א גראבען אופן דער אייבישטער שרייבט נישט איבער די תורה דער מסירות נפש האט ארויסגעברענגט אז די סנהדרין האבן זיך אראפגעזעצט און זיי האבן געטראפן א לופהאל אין פסוק ס'שטייט לא יבוא עמוני ומואבי. עמוני איז א זכר, מואבי איז א זכר. עמונית ומואבית האט מען נישט גע'אסר'ט. פארוואס? ווייל איינע פון די טעמים איז דאך על דבר אשר שכר עליך בלעם בן בעור. אבער ס'איז דא נאך א טעם אויכעט. על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. נאכדעם איז דא ואשר שכר איז אויך א טעם אבער די טעם איז אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים. זאגט די גמרא. און דער מדרש זאגט עס. אז ס'איז נישט קיין דרך פון א פרוי זי זאל ארויסגיין צו פרעמדע מענטשן וואס זיי קומען פון אן אנדער פלאץ. דאס איז די צניעות פון אפילו א גוי'אישע פרוי. איז די זכרים איז טאקע געבליבן לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אבער ביי די נקבות איז דאס נישט שייך. יעצט דער מסירות נפש פון. רות האט אראפגעברענגט די גילוי פון הימל, דעם געוואלטיגן אור, און די סנהדרין וואס האבן דן געווען ביי דוד המלך צו איז מותר לבוא בקהל צו נישט, האט מען דאס מחדש געווען דעמאלטס. ס'ווערט געברענגט אז ישי דוד'ס פאטער, האט אויף זיך געמיינט אז ער איז א פסול קינד. אז ס'איז עמוני. בקיצור, ס'האט אים זייער געהארט, האט ער אפגעשמועסט מיט זיין שפחה, וויאזוי קען זיך א ממזר מטהר זיין אז מ'וואוינט מיט א שפחה און די קינדער זענען כשר, האט ער אפגעשמועסט מיט די שפחה און ער געזאגט הער אויס, דו עסט גיין, עסט דיך מטהר זיין, איך וועל מיט דיר וואוינען און דו עסט האבן א קינד, און דאס קינד העל איך וויסן פון היינט מאל אן, די מלכות בית דוד צו די גאנצע משפחה און ווערן כשר ווייל ביז יעצט האב איך א ספק צו זענען כשר צו נישט איז זי געגאנגען און זי האט עס פארציילט פאר ישי'ס ווייב און ישי'ס ווייב האט זיך מטהר געווען און ער האט געוואוינט מיט איר למעשה איז געבוירן דוד המלך איז ישי האט געוויסט אז ער האט נישט געוואוינט מיט זיין ווייב האט ער געהאלטן דוד המלך איז א ממזר. קען יו אימעדזשין די דעגרעדעישן וויאזוי מען האט אראפגעקוקט דוד מלך ישראל אלע ברידער האבן אים דיגרעידעט מען האט אים חושד געווען ער איז א ממזר, ישי האט געשיקט דער זיין זון דוד המלך. ער זאל פאשען די שאף ביי די לייבן זאלן אים הרג'נען לעטס געט ריד אוו הים, א קינד וואקסט אויף אין אזא הויז וואס יעדער קוקט אויף אים אראפ, שפעטער ווען עס קומט שמואל הנביא, און ער וויל זאלבן איינעם פון ישי'ס זין. ישי האט אים דורכגעברענגט זיבן זין, און אויף די אלע האט דער אייבערשטער געזאגט ניין. לא באלה בחר השם. ישי זאגט כ'האב שוין נישט מער קיין קינדער, פרעגט אים שמואל הנביא, התמו הנערים? עס האבן זיך דיר שוין אויסגעלאזט אלע קינדער? דער יא, כ'האב דארט עפעס איינעם אזא קליינעם וואס ער פאשעט שעף? דער וואס איך ווייס נישט ער איז אפילו א ממזר צו נישט. זאגט שמואל הנביא, גיי ברענג אים אהער, ווייל איך קען נישט אוועקגיין ביז ער קומט, האט דער אייבערשטער געזאגט, און דוד המלך איז אנגעקומען, האט דער אייבערשטער געזאגט, יא, דאס איז ער, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, קום, שטיי אויף, משחהו, זאלב אים, כי זה הוא, אה, דאס איז עס. ער זעצט זיך אראפ, גיבט א קריץ צו שמואל הנביא, דוד מלך ישראל, משיח השם שטייט, און דו זיצט? האט ער געזאגט, און עס איז געווען א שאק צו יעדן, האט מען געמאכט דעם שיינעם פזמון.

וויאזוי אלעס איז געוען באהאלטן הסתר בתוך הסתר, ווייל ווען נישט וואלט דער סמך מם זיך קעגן געשטעלט. און דער אייבישטער האט זיינע וועגן וויאזוי ער אפערעיט שטילערהייט. יעצט וואס איז די גאנצע מעשה פון דעם רות זאל איך ענק זאגן? ס'ווערט געברענגט אין ספרים, ס'ווערט געברענגט אין אלשיך הקדוש און אנדערע, זיי האבן געזעהן אז ס'איז א רעב בארץ, זיי האבן געהאט בקבלה אז ווען משיח גייט קומען עט זיין א שנת בצורת. האבן זיי געמיינט אז יעצט איז שוין די צייט, און נישט נאר זיי האבן געמיינט, נאר יעדער וואס האט געטון מקרב צו זיין די גאולה, כאטשיג ער איז נישט געווען סוקסעספול, אבער ס'האט צוגעלייגט דאס וואס ס'האט געדארפט צולייגן. בקיצור, עס איז געווען ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב. וואס האט ער געזוכט בשדי מואב? רשי זאגט, ער איז געווען עיניו צרה על אורחים, יעדער איז געקומען, מ'האט געבעטן געלט, נו האסטו געמוזט גיין אויף מואב? קענסט גיין אין א אנדערע שטאט ווי מ'קען דיך נישט. נאר שדי מואב זיי האבן געוויסט אז דער ניצוץ פון משיח איז באהאלטן ביי מואב. בקיצור זענען זיי געלאפן טרעפן דעם ניצוץ פון משיח. איז געווען אלימלך און נעמי און די צוויי קינדער מחלון און כליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו זענען געקומען שדי מואב. אויפן פעלד פון מואב. ויהיו שם זענען דארט געווען זיי האבן געזוכט וואו איז דער ניצוץ פון משיח השם. בקיצור. אלימלך איז געשטארבן איז איבערגעבליבן מיט די צוויי קינדער. שטייט אין פסוק וישאו להם נשים מואביות. שם האחת ערפה ושם השנית רות. זיי האבן גענומען קינדערלעך פון מואב. וואס בעצם איז שוין דא א פרשה אין די תורה. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם איז באלד עט מען רעדן פון דעם וועגן מואבית. עניוועי, איינער האט געהייסן ערפה און די אנדערע געהייסן רות, זיי האבן געזעסן דארטן צען יאר. יעצט, דא שטייט אין פסוק אז זיי האבן גענומען נשים מואביות, שטייט נישט צו זיי האבן זיך מגייר געווען צו נישט. יעצט, רשי און אסאך ראשונים האלטן אזוי, און אסאך מדרשים האלטן אזוי, אז זיי האבן פשוט איינפאך חתונה געהאט מיט גוי'טעס. רשי זאגט שפעטער אז עס איז נישט געווען גויטעס, ווייל רשי זאגט אין פסוק יוד בית כי זקנתי מהיות לאיש שאעשה לו, אז איך זאל חתונה מיט אים זאל געבוירן קינדער, און ממילא עט עטס האבן א גאנצע זאך, עטס וועט נישט זיין אסור משום אשת אחיו שלא היה בעולם, שאינה זקוקה ליבם, פארוואס לפי. שלא היו למחלון וכליון קידושין בהם כי נכריות היו ולא נתגיירו, שפעטער זענען זיי געקומען און רות האט זיך געוואלט מגייר זיין, דער זוהר הקדוש זאגט חס ושלום צו זאגן אזאלעכע צוויי מענטשן, אזאלעכע קדושים זענען געווען יהודה נחשון בן עמינדב וואס האט אריין געשפרינגען, ס'געווען זיינע קינדער, חס ושלום צו זאגן אז זיי האבן חתונה געהאט מיט גוי'טעס.

אין חוץ לארץ איז דער אייבישטער א באשעפער אבער מיט אסאך צמצומים איבער צמצומים, והא ראיה אין ארץ ישראל דארף מען טוהן מצוות וואס אונז דארף מען נישט טוהן, שמיטה, יובל, און תרומות, און מעשר, כ'מיין אלע מצוות התלויות בארץ, וועגן דעם ווען זיי האבן געוואלט צוריק גיין אויף ארץ ישראל, ווען נעמי האט געוואלט צוריק גיין, דעמאלטס האט זיך רות נאכאמאל מגייר געווען, ס'מורא'דיג. בקיצור, נעמי זאגט פאר די צוויי. שנירן, זאגט זי וואס? וואט אר יו הענגינג אראונד מי? וואס וועסטו אויפטוהן? איך האב שוין גארנישט פון די וועלט, גייטס אלע צוריק צו ענקער גלויבונג און גייטס געזונטערהייט, טרעפטס נאכאמאל א מאן, און א פרוי טרעפט נישט קיין מנוחה נאר אין די הויז פון איר מאן, און זי האט זיי געקושט און זי האט זיי געזאגט עטס קענטס גיין. בקיצור. ערפה איז צוריקגעגאנגען גראד און. ווידעראום רות האט נישט געוואלט צוריק גיין, רות איז געווען די טאכטער פון עגלון מלך מואב. על כל פנים האט רות געזאגט איך גיי נישט, ערפה'ן האט זי געגעבן א קיש און זי איז זיך צוריק געגאנגען, און רות האט געזאגט איך גיי נישט, האט זי אנגעהויבן איינצוטענה'ן מיט איר אז דו ווייסט דאך אז דו ווילסט דיך מגייר זיין אידן האבן אסאך מצוות מיט עבירות און ס'לוינט זיך דיר נישט, גיי דיין וועג, אונז טאר מען זיך נישט מייחד זיין. א נקבה מיט א זכר, האט זי געזאגט באשר תליני אלין, אונז זעמיר אפגעשיידט מיט תריג מצוות, האט זי געזאגט עמך עמי, וואס טוהסטו דאס וועל איך טוהן און אונז טאר מען נישט עבודה זרה, האט זי געזאגט אלקיך אלהי, האט זי געזאגט ס'איז דא פיר מיתות בית דין איבערגעגעבן פאר דעם בית דין, האט זי געזאגט באשר תמותי אמות. האט זי געזאגט ס'איז דא צוויי מיני קברים פאר ביים בית דין איינס איז פון נסקלים און נשרפים און איינס איז נהרגים ונחנקים האט זי געזאגט ושם אקבר, ווי מ'וועט הייסן דאס וועל איך טוהן. איך גיי נישט אוועק. איך גיי מיט דיר מיט. יעצט די גמרא זאגט מ'זאל נישט צופיל בעטן און צופיל אוועקשטופן און שוין.

דער קושנער האט געהאט א זיידן וואס איז געווען א האלאקאוסט סורווייווער, א גרויסער מיליאנער אין ריעל עסטעיט, און ער האט געזאגט אין די צוואה מ'זאל נישט געבן פאר איינער וואס האט אינטערמעריד, איצט האט ער מיר אויך געמאכט איר א גיורת. וויאזוי איז עס געווען א גיורת אז שבת ווען מ'האט איינגעשוואוירן איר טאטן האט זי מחלל שבת געווען, זי האט געזאגט זי האט א היתר, און נאכדעם האט זי געגאנגען און זי עסט אין אלע מסעדות און אלע רעסטעראנטן אין וואשינגטאן עסט זי טרייפות און די גוים פרעגן צו וואס דארף מען האבן א כשר'ע קאך? און יעצט איז זענען זיי געפארן אין שבת אויף סאוד אראביע, סאוד אראביע איז א סטראטעדזשיק פוינט, א איד איז נישט אריין געגאנגען דארט נאך קיינמאל, איז ממילא איז טוען זיי זיין מחלל שבת אין פאבליק און זיי זאגן זיי האבן א היתר, זאג כאטש איך בין א שייגעץ, איך בין נישט ארטעדאקס, ניין איך בין ארטעדאקס, איך ווייס ס'איז דא א מוהל אין ליבאוויטש, זיי האבן אים געאפערט אין די שווערע געלטער אז ער זאל זיין דער מוהל פאר זייער קינד און ער האט געזאגט בשום אופן נישט ווייל ער האט איר אויסגעפרעגט וויאזוי זי פירט זיך אויף אינדערהיים צי וכדומה, ער האט נישט געוואלט זאגן פונקטליך וואס, האט ער געזאגט דו ביסט נישט קיין איד בכלל לאז דיך אפ, און ער האט עס נישט געוואלט מאכן, זיי האבן געאפערט וויפיל ער האט געוואלט בעטן, בשום אופן איך מאך עס נישט, דאס איז דער זעלבער מוהל וואס האט געהאלטן ביים מל'ן אפאר וואכן צוריק אין קראונהייטס א גר וואס האט זיך געדרייט דארט, און ער איז געלעגן שוין אויסגעשטרעקט שוין גרייט מען זאל אים מל'ן, און ס'איז געשטאנען אלע רבנים ארום און ארום, און ער פרעגט אים אזוי פאר די ברית זאג מיר טעל מי וואט דו יו טינק אוו דזשיזעס קרייסט? זאגט ער ליסען, וועדער איים א דזשו אר נאט, דזשיזעס וויל אלוועיס העוו א פלעיס אין מיי הארט. געגאנגען דער איד, האט אנגעכאפט אלע זיינע זיבן טשוועטשקן און איז אנטלאפן האט יענעם איבערגעלאזט דארטן מיט די מילה אינדרויסן, ער איז נישט דא. און די רבנים שרייען נו ער האט שוין באצאלט גרויס געלט נו וואס קומט איר נישט. זאגט ער רב איד איך גיי נישט מל'ען קיין גוים. עכ"פ, דאס איז געווען אן אנדערע מין זי האט זיך. שטארק ווי היא מתאמצת, זי האט זייער שטארק זיך געפלאגט און געשריגן איך וויל נישט ווערן צוריק א גוי איך גיי בלייבן א איד, עניוועי זענען זיי געגאנגען זענען אנגעקומען אויף בית לחם און דארט אין בית לחם איז געווען די גרויסע זאך. אז יעדער האט איר אנגעקוקט אז נעבעך זי האט פארלוירן די קינדער און זי איז געבליבן אן גארנישט, און ס'איז געווען א גאנצע מעשה דא פון א גיור און ס'איז געווען א ס'ווערט אנגערופן א יבום א יבום חליצה ס'איז אבער נישט באמת א יבום חליצה ווייל יבום חליצה גייט א ברודער. דא איז בועז נישט געווען איר מאנ'ס א ברודער נאר א טאטענ'ס א ברודער. נאר אויף אזויפיל אז ס'איז דא אזא זאך וואס דאס שטייט אין די קבלה ספרים אז דאס געבט די נשמה א וועג אז ס'זאל האבן וואו צו רוען, ס'איז טאטש אזוי נארמאל אז ס'שטארבט א ברודער און ער לאזט נישט איבער קיין קינדער נעמט די צווייטע ברודער דאס ווייב, קומט די נשמה און ס'האט וואו צו רוען. נו און וואס געשעהט אז לאמיר זאגן ס'איז זייער אן אלטער מענטש און ער גייט שוין נישט האבן קיין קינדער? סא וואס געשעהט אויב לאמיר זאגן אז ער האט נישט געהאט סתם אזוי שוין קיין קינדער אפילו ער איז א יונגער מענטש נו ווי באקומט די נשמה אן עליה ס' דארף דאך נאכאמאל אראפ קומען אויף די וועלט ווערט געברענגט אין די ספרים דער רמ"ע מפאנו רעדט דערפון אז ס' קומט אריין א ניצוץ אין זיינע קינדער אמאל איז עס אפילו ווען זיי לעבן שוין זיי זענען שוין געבוירן און ס' זיי דאס קינד'ס מצות און מעשים טובים באגלייט די נשמה מיט דעם ניצוץ. דאס הייסט בסוד העיבור. משה רבינו זאגט, ויתעבר ה' בי למענכם, דער אייבערשטער האט געמאכט איך זאל צוריקקומען בסוד העיבור אין ר' שמעון בן יחואי, ווייל איך האב נישט געקענט אריינגיין וועגן ענק קיין ארץ ישראל. ס'טייטש ר' שמעון בן יחואי'ס מצות ווערט גערעכנט פאר משה רבינו, ווייל דאס איז געווען דער סוד העיבור. און אזוי דרייט דער אייבישטער ארום מיט די אלע ניצוצים. יעצט דער בעל דבר האט זיכער נישט געקלערט אז אין שדה מואב איז דא עפעס, באט ליטל דיד הי נאו אז דא איז דאך געווען די אם המלכות, בעליוו איט אר נאט זי איז די באבע פון משיח'ן, זי איז געקומען א גוי'טע פון ווי? זי איז געקומען פון מואב, אין חומש שטייט. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. עניוועי, ס'איז געווען א גאנצע אריכות וויאזוי זי איז געגאנגען ביי בועז. יעצט איין זאך געפינט מען אז נעמי האט געזאגט פאר בועז נעמי האט געזאגט פאר רות גיי צו בועז ביינאכט און זיין ווייב איז געשטארבן ווייל ווען זיי זענען אנגעקומען אויף ארץ ישראל איז זיין ווייב געשטארבן און איך וויל ענק זאגן די מדרשים זאגן דער פרקי דר' אליעזר זאגט ער איז געווען פֿיר הונדערט יאר אלט הערט וואס דא טוט זיך א איד פון פֿיר הונדערט יאר אינעם נעקסטן טאג וואס ער האט געוואוינט מיט איר ער האט געוואוינט מיט איר ביינאכט דעם נעקסטן טאג איז ער געשטארבן ער האט געהאט דעם ניצוץ וואס האט אראפגעברענגט דעם משיח השם וואס דאס איז דאס איז גאולת פון כבוד שמים. שטעל דיר פאר וויאזוי דאס איז געגאנגען אזוי אויף די לעצטע מינוט סארט אוו לייק. עניוועי, ער קומט ארויס דארטן אין פעלד ביינאכט, ער איז שוין געשלאפן און זי געבט אים א כאפ אן און ער האט זיך דערשראקן, ער האט געמיינט ס'איז א שד, נאכדעם האט ער געזען ס'איז א פרוי, פרעגט ער וואס ווילסטו דא? זאגט זי איך וויל זאלסט מיט מיר וואוינען יבם, זאגט ער ניין ניין ניין ס'איז דא אן אנדערער. פלוני אלמוני, ער איז פאר מיר. חי השם האט ער געשוואוירן, חי השם איך שווער ביים אייבערשטנ'ס נאמען שכבי עד הבוקר איך וועל דיך נישט אנרירן ביז אינדערפרי ביז מען טוט עס נישט מברר זיין, נישט קיין הפקר, ס'נישט קיין זנות ביזנעס דא, מען דארף דאס דורכגיין ס'זאל אויסהאלטן אין די הלכה. און איז זי געבליבן דארט שלאפן און אינדערפרי האט ער איר געזאגט גיי ארויס שטיל קיינער זאל נישט זען ווען נישט וועט מען נאך צאמרעדן אויף אונז און איך וועל מארגן זען אז איך זאל נעמען און מאכן דעם על הגילוי ועל התמורה איך וועל מאכן דעם טויש פון אז ער וויל דיך נישט מייבם זיין וועל איך דיך מייבם זיין. בסוף איז געווען ער האט זי מייבם געווען, ער האט מיט איר געוואוינט ביינאכט, און דעם נעקסטן טאג איז ער געשטארבן, פֿיר הונדערט יאר אלט געווען, אט די לעצטע מינוט, שטעל דיך פאר ווען ער שטארבט א טאג פריער צו זי קומט אן א טאג פריער, דאס האט זיך אזוי געמאסטן און געוואויגן די דרכים פונעם אייבערשטן, אונז וועט מיר דאס קיינמאל נישט קענען, לו יחיה גבר, ווען אפילו א מענטש זאל לעבן.

וואס תמר האט געבוירן פאר יהודה'ן, און שוין, און זי איז געווען זיין ווייב, און זי איז שוואנגער געווארן, און ער איז געשטארבן, און דער סוף איז געווען, אז אין אמת'ן אריין איז רות געווען די עכטע מאמע, נאר וואס איז געווען, נאר ס'איז געווען דא אז נעמי, עס איז דאך געווען אלעס, האט זיך רות געטון וואס נעמי האט איר געהייסן, האט נעמי גענומען דאס קינד און זי האט עס געהאלטן אין איר שויס, און זי האָט עס אויפֿגעכאָוועט, זי איז געווען די נעני, זי האָט עס אויפֿגעכאָוועט, און אַלע שכנים האָבן געזאָגט, ילד בן לנעמי, ס'איז גאָר נעמיס קינד, נעמי איז רעספּאַנסיבל פֿאַר דעם קינד, און מע האָט אים גערופֿן אובֿד, דאָס איז געווען דער טאַטע פֿון ישי, וואָס דאָס איז געווען דער טאַטע פֿון דוד. דזשאַסט סאָ מע זאָל וויסן, וויל איך זאָגן וויאַזוי ס'איז געגאַנגען דער מלכות בית דוד, פּרץ. האט געבוירן חצרון, חצרון האט געבוירן רם, רם האט געבוירן עמינדב, עמינדב האט געבוירן נחשון, נחשון האט געבוירן שלמה, שלמון האט געבוירן בועז, און בועז האט געבוירן עובד, און עובד האט געבוירן ישי, און ישי האט געבוירן דוד. יעצט אין די שטיקל וואס איך האב ענק אויסגערעכנט דעם יחוס, איז דא דא אזויפיל סודות באהאלטן, אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. די מעשה מיט יהודה און תמר ווייסט יעדער איינער. די מעשה איז געווען אז תמר האט זיך פארשטעלט ווייל זי האט געוואלט האבן פון. קינדער פון יהודה'ן זי האט געוואלט מעמיד זיין מלכים און עס איז געבוירן געווארן פרץ ס'איז געווען א צווילינג פרץ און זרח אבער פרץ יעצט פרץ האט געבוירן נאכדעם חצרון נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די פרשה פון בועז מיט רות און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די פרשה פון ישי און ישי האט געבוירן דוד. לערנט אונז דער הייליגער רמב"ן מיט אלע אנדערע באהאלטענע ספרים. אז דער בעל דבר קען נישט אדורכפירן זיינע זאכן, ער לאזט נישט אדורכגיין גארנישט וואס זאל האבן צו טון מיט די גאולה שלימה, איז וואס דארף דער אייבערשטער טון ואנכי הסתר אסתיר פני, ס'איז נישט נאר געזאגט געווארן פאר אונז, ס'איז געזאגט געווארן אז ווען משיח וועט קומען מוז זיין א הסתרת פנים אזוי גרויס אז דער בעל דבר אליין זאל נישט כאפן וואס דא גייט פאר, ממילא אז ער כאפט נישט וואס דא גייט פאר לאזט ער עס דורך, איז ממילא האט דער אייבערשטער ארויסגעשווערצט. דעם ניצוץ פון דוד המלך, וואס דאס איז דער ניצוץ פון משיח, האט ער עס ארויסגעשווערצט. פון שדי מואב האט ער עס ארויסגעשווערצט. און דאס זענען די אלע סודות וואס דא טוט זיך אפ. וועגן דעם, ווען אונז זעמיר מקבל די תורה, זעמיר מקבל נישט נאר דאס וואס ס'שטייט, אונז זעמיר מקבל די אלע סודות איבער סודות התורה וואס ס'ליגט אין די הייליגע תורה. וואס אונז עמיר קיינמאל נישט זוכה זיין צו וויסן. דער מיטלער רבי ברענגט אז משה רבינו זיצט אין הימל שוין אפאר טויזענט יאר און ער לערנט נאך דעם סוד פון פריה ורביה די ערשטע מצוה אין די תורה און ער איז עס נאך נישט דערגאנגען. ביי די פרה אדומה קומט זיך גאנצע זאכן, וויאזוי קען משה רבינו אונז געבן א מצוה פון פרה אדומה ווען ער אליינס האט נישט געוויסט דעם סוד פון פרה אדומה? ברענגט דער מדרש און מען זאגט עס אין די פיוטים אז דער אייבערשטער האט געזאגט לך אני מגלה כ'מוז דיר עס אויסזאגן ווייל ווען נישט קענסטו דאס נישט אראפברענגען אויף די וועלט ווייל אז דו וועסט נישט וויסן וועט עס קיינער נישט קענען נאכדעם מגלה זיין מיט אנדערע ווערטער אזוי אז עס איז שוין דא אויף די וועלט וועט עס יעדער קענען כאפן יעדער אדער די הייליגע צדיקים און טאמער נישט וועט עס קיינער נישט קענען כאפן מוז איך עס דיר אויסזאגן, איז וועגן דעם שטייט ויקחו אליך פרה אדומה משה רבינו האט יא געוויסט דעם סוד פון פרה אדומה, סאו ווען אונז זעמער מקבל יעצט די הייליגע תורה זעמער נישט נאר מקבל דאס וואס ס'שטייט וידבר השם און ויאמר השם, מ'איז מקבל די אלע סודות איבער סודות, ס'שטייט אין אסאך ספרים אז דער עיקר כפיה איז געווען וואס דער אייבערשטער האט געמוזט ארויף לייגן געזאגט איך לייג ארויף דעם בארג אזוי ווי א דאך עטץ מקבל זיין די תורה גוט און ווען נישט שם תהא קבורתכם איז לכאורה וואס האט דאס אויסגעפעלט זיי האבן דאך געזאגט נעשה ונשמע נאר די כפיה איז געווען אויף תורה שבעל פה דאס אלעס וואס אונז רעדמיר יעצט סודות דאס איז תורה שבעל פה דאס איז דרשות וואס ס'ווערט געדרשנט שטעל דיר פאר רבי עקיבא האט געדרשנט תילי תילי הלכות אויף יעדן תג שטעל דיר פאר וואס אונז פעלט שטעל דיר פאר וויפיל אונז האבן מיר נאך צו לערנען נאכדעם ווען משיח העט קומען, און דאס אלעס זעמיר מקבל יעצט באהבה אויף אונז יעצט. ס'ווערט געברענגט אז די אידן זענען אנגעקומען דארטן בחודש השלישי, דאס איז אין פרשת יתרו קאפיטל י ט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, דעם דריטן חודש די אידן זענען ארויס פון מצרים, ביום הזה אין דעם טאג באו מדבר סיני. נאכדעם הייבט אן די תורה צו פארציילן וואס איז געווען פאר

אונז זאלן מיר מקבל זיין די תורה, כ'האב ענק שוין געזאגט, קבלת התורה איז ווען א מענטש וויל, מענטש איז אביסל זיך אויסגעגליטשט, מען קען זיך יעצט צוריק גליטשן, ס'ווערט געברענגט זענען געשטאנען דריי טעג זענען זיי געשטאנען אין מדבר סיני, וואס האבן זיי געטון אין די דריי טעג? ווערט געברענגט פון הייליגן ראפשיצער רב, זיי האבן געוויינט דריי טעג און דריי נעכט, אוי אהבה רבה, אוי אהבתנו השם אלוקינו.

לעשות רצונך בלבב שלם, האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן כן תחננו ותלמדנו, זאלסט אונז ווייטער לערנען, אה, זיי האבן געוויינט דריי טאג אהבה רבה, ס'איז געווען אין ראפשיץ, ס'האט געדויערט זיבן אכט שעה דער אהבה רבה פון שבועות. רבותי אין דעם אהבה רבה ליגט אלעס, אז דו ביסט יעצט מקבל די תורה איז אלעס וואס איז געווען פארדעם ווערט פארפאלן און פארגעסן און דער אייבערשטער העט עס שוין אפוואשן סאם האו, מען דארף זיך צוגרייטן איך גיי יעצט מאכן א נייע הכנה צו קבלת התורה און ממילא אז דו וועסט דאס טון עסטו מורא'דיג מצליח זיין, אמאל איז געווען תיקונים פון אר"י הקדוש די אלע זאכן היינט איז דאס נישט, איי מיען אונז קענמיר דאס היינט נישט, היינט איז א נייע זאך. טו נאר פון היינט גוטס און דער אייבערשטער וועט שוין אויסגלייכן אלעס, ס'וועט זיין בבחינת תשובה מאהבה, איז במילא איז זייער וויכטיג אז יעדער זאל זיך צוגרייטן געהעריג צו אזא יום טוב, ווייס איך ס'קאלן מיך שוין אפ יעצט בחורים, זיי האבן דאס געזינדיגט, יענץ געזינדיגט, וואסער אן עבירה איז דאס, זאג איך זיי ס'איז שוין נישט קיין חילוק, ס'איז שוין פאריבער, פון היינט והלאה טריי, וואטש זאלסט נישט אנרירן מיידלעך, וואטש זאלסט נישט אנרירן נגיעות אסורות, אשת איש, שטופ דיך נישט ווי מ'טאר נישט. שפיל דיך נישט מיט דיין ערווה, דאס איז די עיקר פון קבלת התורה איז עריות, מען זאל זיין אפגעהיטן, דער רמב"ם זאגט ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן עריות איז רובם האבן געוויינט, זייער שווער געווען אנצונעמען עריות, עריות איז איינע פון די שווערסטע זאכן א מענטש זאל זיך אפהיטן, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, און ממילא זאל יעדער וויסן עס קומט אזא טאג א שבועות, מען האט דאך געציילט. געזאגט. חמישים יום, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, שם משמואל ברענגט אנדערע ברענגען עס, ס'דא דא א גרויסע סתירה, עס שטייט דא תספרו חמישים יום, וואס הייסט תספרו חמישים יום, ווער ציילט פופציג טאג, קיינער ציילט נישט פופציג טאג, מען ציילט נאר ניין און פערציג, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, די זוהר הקדוש זאגט ווער עס האט נישט געציילט די ניין און פערציג טאג איז טמא, און סע איז ביי אים נישט שייך קיין קבלת התורה, ער איז טמא מטומא, נו וואס זאל טוהן איינער וואס האט פארגעסן צו ציילן צו איינער וואס האט נישט געציילט, וואס זאל ער טוהן, זאל ער אויפגעבן קבלת התורה? ניין, זאגט דער שם משמואל מורא'דיג, ס'שטייט תספרו חמישים יום, קיינער ציילט נישט קיין פופציג טאג, זאגט ער זאלסט כאטש ציילן דעם פופציגסטן טאג וואס דאס איז שבועות, זאלסט ציילן דעם פופציגסטן טאג, און זאלסט זאגן רבונו של עולם מיט דעם וואס איך צייל, נישט די ווארט דו זאלסט ציילן, זאלסט זאגן היום חמישים ימים, דאס איז נישט דא, נאר דעם פופציגסטן טאג. דו האסט געציילט דעם ניין און פערציגסטן, איז דאך דער דער גאנצער טאג דער ניין און פערציגסטער טאג, און דאס ברענגט צו צום פופציגסטן, זאלסטו זאגן, רבונו של עולם, איך צייל אזא מין ציילונג, וואס דאס וועט מעלה זיין די גאנצע ניין און פערציג טאג. און דאס איז וואס אונז מוז מיר טון, רבותי, אונז מוז מיר, אפילו מ'איז דורכגעפאלן, אפילו מ'האט נישט געציילט, ספירה אפילו מען האט פארגעסן אפילו מען האט במזיד נישט געציילט ס'איז נישט קיין חילוק ערב יום טוב זאלט עץ ענק אויסוויינען צום אייבערשטן און דער פופציגסטער טאג איז שבועות וועט דער פופציגסטער טאג דו וועסט מקבל זיין אויף דיר דעם עול תורה און דעם עול מצוות וועט עס זיין ביים אייבערשטן אזוי ווי דו האסט געציילט גאנצע פופציג טאג די האול פיפטי יום און וועגן דעם בעט איך שטארק יעדן איינעם ס'קומט אזא יום טוב לאמיר עס נישט אזוי גרינג דורכלאזן פארוואס ווייל צווישן אלע ימים טובים איז דאס די גרעסטער יום טוב פארוואס די גאנצע שמירת שבת מיט אלעם איז זכר ליציאת מצרים, יציאת מצרים איז זכר ליציאת מצרים, סוכות איז זכר ליציאת מצרים, ענני כבוד כי בסוכות הושבתי, די גאנצע זאך די נקודה פנים איז די פיינעל סאלושען פון יציאת מצרים איז געווען בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוקים בהר הזה, משה רבינו פרעגט רבונו של עולם וואס א זכי' האבן די אידן? זאגט דער אייבערשטער זארג דיך נישט, איך האב מיינע ניצוצים באהאלטן, איך ווייס וואס איך טו, דער פערדער דור וועט מקבל זיין די תורה אויף בארג סיני און דעמאלטס וועט זיין אזא התגלות אלוקות, די גאנצע וועלט האט קיינמאל נישט געהערט אזא מין זאך, השמע אלוקים מדבר, אז דער אייבערשטער זאל רעדן אין אזא גשמיות'דיגע וועלט.

יעדער איז עס דורכגעגאנגען, טאמער איינער זאגט ער ער איז נישט דורכגעגאנגען איז ער א ליגנער, אוודאי דער תלמיד חכם מוז עס נישט דורכגיין בפועל ממש ביי אים הרהורים איז פונקט אזוי ווי ביי דיר די מעשה, אבער יעדער גייט עס דורך, ס'איז געווען איין יוסף הצדיק וואס ער איז עס דורכגעגאנגען פרי ענד קליער אן קיין שום פראבלעם, ס'איז אויך געווען א שטיקל פראבלעם מיט עשרה טיפות אבער דאס האט שוין נישט מיט אים, ער האט נישט געטון גארנישט אז דאס זאל געשען, אבער למעשה ווער איז דורכגעגאנגען אן גארנישט? זייער שווער, איז ווילסטו אז דו זאלסט זיין אזוי ווי יוסף הצדיק? נע, דער אייבערשטער האט געדארפט איין יוסף הצדיק, זיי דו ווער דו ביסט, ביסט דורך געגאנגען, האסט געמאכט בעילות אסורות, האסט נישט געלערנט גענוג פלייסיג, זיי אויף דיר מקבל א קלייניקייט, נישט קיין סאך, אונז ברויך מען נישט קיין גרויסע זאכן, אונז ברויך מען ממש א קלייניקייט, אנטון תפילין יעדן טאג אחוץ שבת, האלטן שבת, און פינף מינוט צו לערנען. וואס דו זאלסט לערנען, דארפסט נישט לערנען רמב"ם, דארפסט נישט לערנען רבי שמעון שקאפ מיט רבי חיים פונעם סטענציל, גארנישט, א פסוק חומש מיט רשי, א פרשה חומש מיט רשי, און די קלייניקייטן גייט דיך אזוי ארויפברענגען אז דו וועסט אנהייבן אליין צו טראכטן רבונו של עולם האב איך פארברענגט אזעלכע גליקליכע יארן, אוי בין איך א בטלן, און דאס דארף מען וויסן. יעצט אז דו ביסט א בחור אין א ישיבה זאלסטו אויך וויסן די לומדות, עס איז דא א שיין ווארט אלקים הבין דרכה והוא ידע מקומו, דער אייבערשטער פארשטייט צום לומדות, דו דארפסט נאר וויסן וואו דו לערנסט, דו זאלסט לערנען דאס ביסל, און דו זאלסט לערנען, און איך בעט די אלע מגידי שיעורים, הייבטס אן שוין מיט דעם בחור, נישט יעדער איז מסוגל צו די אלע גרויסע טיפע זאכן, מאכטס גרינגערערע שיעורים אויכעט, מאכטס שיעורים פון משניות, מאכטס שיעורים פון קיצור שולחן ערוך. מען מוז יעדן איד מיטברענגען און צוריק ברענגען. יעצט איינע פון די טעמים פארוואס מען עסט שביעות מילכיגס, ווייל משה רבינו איז אראפגעקומען פון הימל האט אים דער אייבישטער געוויזן וויאזוי מען זאל שעכטן, שחיטה, דאס איז הלכה למשה מסיני. איז אז ער איז אראפגעקומען און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט פלייש וואס איז נישט געווען געשאכטן געהעריג און אלעס, ווייל אז מען שעכט מוז מען מנקר זיין ארויסצונעמען די חלב, מען דארף דאס פלייש ווייקן א האלבע שעה כאטש אין וואסער, און נאכדעם דארף מען עס אנלייגן מיט אסאך זאלץ און ס'זאל זיין מיט זאלץ כאטש א שעה, און נאכדעם דארף מען עס גוט אפשווענקען, דאס די אלע זאכן האט מען נישט געקענט טוהן דעמאלטס, און נאכדעם האט מען געדארפט נאך עסן דאס פלייש, און ווייל מען האט עס געדארפט קאכן אין כשר'ע כלים. איז במילא האט מען נישט געהאט די אלע זאכן, איז וועגן דעם האט מען געמוזט עסן מילכיגס, און דעם נעקסטן טאג האט מען ערשט געגעסן פליישיגס. יעצט דער אמת איז, איך וואלט ענק געזאגט אז היינט דאס פלייש איז פונקט אזוי טרייפה ווי דעמאלטס פארן ניקור, נאר איך קען נישט זאגן מען זאל עסן מילכיגס ווייל מען האט שוין געכאפט די מילכיג איז אויך פונקט אזוי טרייפה, סאו איך ווייס באמת שוין נישט וואס צו זאגן. איך זאג נאכאמאל, יעדע קהילה דארף זיך מאכן אן אייגענע ועד הכשרות, נישט איין מענטש זאל פירן די גאנצע זאך, און דעמאלטס וועט מען אפשר האבן כשר'ס. יעצט ס'דא מענטשן וואס זיי טוען.

פון פון דעם ר"ן אין מסכת פסחים בשם המדרש אז ווען אידן האבן געהערט אז מען גייט ארויס פון מצרים און זיי האבן דאך געוואוסט אז מען גייט מקבל זיין די תורה בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוקים בהר הזה בקיצור האבן זיי זייער שטארק משתוקק געווען ס'זאל שוין דורכגיין די פופציג טאג און וויאזוי האבן זיי געוואוסט וויפיל טעג ווייל ס'שטייט תעבדון, און דאס איז אן ענדע נון, האבן זיי געוואוסט אז עס דארף נאך דויערן פֿופֿציק טעג, האבן זיי יעדן טאג געציילט, אוי לאמיר שוין צוקומען, יוי לאמיר שוין צוקומען, ממילא האט מען קובע געווען די ספירה אז מען זאל דאס ציילן לדורות. יעצט, עס ווערט געברענגט א באלעבאטישן טעם פון ר' יהודה החסיד, א מורא'דיגער טעם, אז א גאנצן חודש אייר איז דעמאלטס איז דאך די זמן הקציר, חיטים פון שעורים, און יעדער געפינט זיך דאך אין פעלד א גאנצן טאג, מען האט געארבעט פון פארטאגס ביז ביינאכט, און נישט אין יעדע שטאט איז געווען בתי מדרשים, און ממילא האט מען דאך נישט געוואוסט ווען ס'איז ראש חודש ניסן, האט די תורה געהייסן זאלסט ציילן און דעמאלס וועסטו וויסן ווען ס'איז, ווייל פסח האט דאך יעדער געוואוסט, פסח מוז מען דאך וויסן וועגן חמץ וועגן אלעם, איז ממילא האט מען ביינאכט געציילט מען זאל וויסן ווען. גליקליכער טאג פון קבלת התורה. יעצט ס'ווערט געברענגט אין מטה משה אין סימן תר"צ וועגן, כ'האב שוין גערעדט וועגן די אלע נעמען וואס שבועות האט, עצרת, שבועות, יום הביכורים, יום מתן תורה. עצרת, זאגט דער הייליגער רמבן אין פרשת אמור, שבועות ווערט אנגערופן ביי די חכמים עצרת ווייל דאס איז אזוי ווי דער אכטער טאג, פון פסח, אזוי ווי ס'איז דא דער אכטער טאג פון סוכות איז דא דער אכטער טאג פון פסח, און דאס הייסט עצרת. און די טעג אינמיטן, דאס טייטש די גאנצע נײַן און פֿערציק טעג, האט א קדושה אזוי ווי חולו של מועד, אזוי ווי חול המועד. יעצט אין מדרש שיר השירים אין קאפיטל ז' שטייט אזוי, זומער איז נישט שווער צו גיין און צו קומען, ממילא האט דער אייבישטער דערווייטערט פֿופֿציק טאג פונעם יום טוב, מה שאין כן ווינטער האט דער אייבישטער געמאכט אז ס'זאל זיין שמיני עצרת גראד, ער זאל נישט מטריח זיין אידישע קינדער זאלן מוזן קומען צו קריכן אין די גרויסע גליטשן, דעמאלטס איז נישט געווען די ראודס אזוי ווי היינט, איז זאגט דער מטה משה, וועגן דעם שטייט נישט אין די תורה אז ו' סיוון איז שבועות אזוי ווי ביי אלע ימים טובים, ווייל די תורה האט עס נישט געמאכט פאר א יום טוב פאר זיך, ע דער תורה האט עס געמאכט א סניף צום חג הפסח, מורא'דיגע ווארט, יעצט אין מטה משה שטייט דארטן אז. ס'ווערט אנגערופן עצרת, מלשון מלוכה, עצרת הייסט קעניג, אזוי שטייט אין שמואל א', קאפיטל ט', זה יעצר בעמי, לרמז, ס'זאל מרמז זיין. שבו ימלך השם על כל מעשיו, איז דאס מיינט אז מ'איז ממליך דעם אייבערשטן, וועגן דעם הייסט עס שבועות. ווייל אונז וויל מיר יעצט ממליך זיין דעם אייבערשטן מיט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און מיט אלעם. און ס'הייסט יום ביכורים ווייל ס'איז די זמן פון אפשניידן די חיטים, און מען קען נישט ברענגען א מנחה חדשה ביז מען האט מקריב געווען די שני הלחם, און די שני הלחם איז מרומז אויף תורה שבכתב און תורה שבעל פה אזוי ווי ס'שטייט לכו לחמו בלחמי, און וועגן דעם איז עס אן ענין פון יום מתן תורתינו ווייל דעמאלטס. באקומט מען די תורה. אזוי שטייט אין רקח אויך. יעצט ס'דא זייער א שטארק ווארט פון דעם ספר טור ברקת וואס איז פון ר' חיים הכהן א תלמיד פונעם ר' חיים וויטאל אין סימן תצד זאגט ער פארוואס הייסט עס שבועות ווייל דער אייבישטער האט געשוואוירען אז ער גייט אונז נישט אויפטוישען מיט אן אנדער פאלק אונז האמיר געשוואוירען אז אונז טוישט מען נישט אויף מיט דעם אייבישטען סאו שבועות איז אז מען האט געשוואוירען פארן אייבישטען ווען מען מקבל די תורה שווערט מען פארן אייבישטען יעצט זאגט ער אזוי וויבאלד שבועות

יעצט אין קדושת לוי אויף שבועות שטייט דריי זאכן וועגן עצרת, יעצט די ערשטע זאך זאגט דער קדושת לוי פארוואס ס'הייסט עצרת, ווייל ס'האט נישט קיין ספעציעלע מצוה, פסח ברענגט זיך ארויס מ'דארף עסן מצות, סוכות ברענגט זיך מ'דארף עסן די סוכה, נאר עצרת איז מיט די וואס מ'איז אפגעהיטן, מ'האלט זיך צוריק פון צו טון א מלאכה, איז ממילא הייסט עס עצרת. די צווייטע זאך פארוואס ס'הייסט עצרת איז ווייל יעדן יום טוב און מען איז צוגעוואוינט אז מען איז צוגעוואוינט נאך א סיום מסכת צו כדומה פרייט מען זיך זייער, און די מצוה איז דאך שוין לאנג דורך, האסט געמאכט א סיום יעצט מאכסטו די שמחה, זאגט ער, ס'איז אבער דא א רשי וואס רשי זאגט אויפן פסוק עצרת תהיה לכם קשה עלי פרידתכם, דער אייבערשטער זאגט ס'איז מיר אזוי שווער אז עטס גייטס אוועק פון מיר. נאך א יום טוב, נאך סוכות, עכבו עלי יום אחד, ע ע נאך איין טאג בלייבטס און דאס איז שמיני עצרת. איז די זעלבע איז ווען איינער ענדיגט א מסכתא צו כדומה צו ער איז זוכה צו מקיים זיין א מצוה, מאכט ער א סעודה, וואס איז די סעודה? ער דאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט זוכה געווען צו די מצוה, און פונקט אזוי ווי עס איז שווער פארן אייבערשטן זיך צו געזעגענען פון אונז, איז אונז שווער זיך צו געזעגענען פונעם אייבערשטן. וועגן דעם הייסט עס עצרת, אזוי ווי ביי סוכות זאגט דער אייבערשטער האלטס ענק אויף נאך א טאג, די זעלבע דא אויכעט, האלטס ענק אויף נאך איין טאג, ווייל אונז האמיר געמאכט דאס אזא גרויסע מצוה ווי צו ציילן ספירה.

געגעבן א פלאם פאר דיין נשמה און לאז עס נישט פארפאלן, אזוי זאגט די רמב"ן, דאס איז די פשט אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, דו זאלסט נישט מעורר זיין, אבער טאמער ס'געט א קום צו דיר, וואו, זאלסט עס נישט לאזן גיין פארפאלן. איז במילא זאגט ער אז דאס איז דער ענין פון עצרת, ווייל מ. וויל זיך אויפהאלטן יעצט מאכט מען א יום טוב נאכדעם וואס מ'האט געמאכט דעם גרויסן ספירת העומר און דעם גרויסן קבלת התורה און מ'וויל זיך באמת פרייען מיט דעם אז מ'זאל עס אנהאלטן. יעצט די דריטע זאך איז די רמב"ן וואס ער זאגט אם תעירו ואם תעוררו אז ווען ס'קומט די אהבה מיט יראה דארף מען גראד עפעס צו טון, די זעלבע אויך ווען די אידן זענען געשטאנען ביים בארג סיני, מ'האט זיי אנגעזאגט זאלן זיך נישט שטופן זאלן נישט אנרירן דעם בארג, זיי האבן באקומען גרויסע התעוררות. און ממילא זיי האבן באקומען גרויס התעוררות, האבן זיי געוואלט אז ס'זאל נישט קאלט ווערן, זאלן קענען האבן די זעלבע התעוררות יעדעס מאל ווען זיי טוען תורה מצוות און מעשים טובים, איז במילא איז די התעוררות האבן זיי געמאכט אז ס'זאל בלייבן ביי זיי, כאטשיג זיי האבן דעמאלטס נאך נישט געהאט גארנישט, זיי האבן נאך נישט געהאט קיין תורה און קיין מצוות. איז דאס זענען די דריי טעמים וואס דער קדושת לוי ברענגט אויף שבועות, איין טעם איז, אז וועגן דעם הייסט עס עצרת ווייל ס'האט נישט קיין ספעציעלע מצוה אזוי ווי יעדע יום טוב, די צווייטע איז ווייל מ'מאכט א עצרת אזוי ווי ביי שמיני עצרת וואס דער אייבערשטער זאגט קשה עלי פרידתכם, און די דריטע איז אז מ'האט געמאכט אן עצרת, מ'האט אין זיך אריינגענומען די געוואלדיגע התעוררות אז ס'זאל בלייבן אויף אייביג. יעצט, דער מגן אברהם אין סימן תצ"ד פרעגט וויאזוי זאגט מען שבועות. יום מתן תורתנו, אונז פסק'ן מיר דאך אזוי ווי ר' יוסי וואס ער זאגט בז' בסיוון ניתנה תורה, איז זאגט ער דארט א תירוץ, יעצט דער הייליגער קדושת לוי זאגט א מורא'דיגן תירוץ, ווען מען זאגט זמן חירותנו ביי פסח, אדער זמן מתן תורתנו ביי שבועות,

אלע אורות עליונים נאכאמאל אראפצוקומען פאר כלל ישראל, און ממילא פסח ווערט נאכאמאל זמן חירותנו, שבועות ווערט נאכאמאל זמן מתן תורתנו, יעצט משה רבינו מוסיף געווען נאך איין טאג מדעתו און דער אייבערשטער האט מסכים געווען, קומט אויס אז די תורה איז געווען דעם איין און פופציגסטן טאג צו די ספירה, יעצט די גרויסע הארה וואס אונז זעמיר מקבל פון די תורה איז געווען. זעקס טאג אין סיוון. זעקס טאג אין סיוון האט זיך שוין געמאכט די אלע זאכן, די אידן זענען געווען גרייט צו קבלת התורה, ס'איז שוין געווען פסקה זוהמתן און אלע קראנקע זענען שוין געזונט געווארן, און דער אייבערשטער האט מסכים געווען, כאטשיג ער איז געווען גרייט צו געבן די תורה דעם זעקסטן, האט ער מסכים געווען אז משה רבינו האט מוסיף געווען א יום אחד מדעתו אז ער וועט עס געבן דעם זיבעטן, יעצט. דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז עטס זאלטס גיין קידשתם היום ומחר, דאס איז אויכעט פארבליבן, כאטשיג דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה א טאג שפעטער, קומט אויס אז דער היום ומחר איז שוין די געוואלדיגע התעוררות וואס עס קומט אראפ אין יעדן דור נאכאמאל און נאכאמאל, איז במילא כאטשיג באמת.

תקנות, דאס איז אלעס וויכטיג און הייליג און מען זאל זיך נישט ארומשפילן מיט דעם, ווייל דער אייבערשטער כביכול איז מסכים אזוי ווי מען פסק'נט אויף די וועלט, דער אייבערשטער איז אריין געקומען אין קדשי קדשים האט ער געזאגט ישמעאל בני ברכני, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, דער אייבערשטער בעט א ברכה פונעם כהן גדול וואס ער איז א קרוץ מחומר, ווייל די וועלט איז אלעס מכריע, ס'דא דער תנור עכנאי. וואס מ'האט זיך ארום געקריגט רב לעזער מיט זיינע רב שיע'ן מיט זיינע מענטשן איז ער האט זיך געמוזט בייגן מ'האט אים געלייגט אין חרם רב לעזער הגדול ווייל דער אייבישטער האט געגעבן די תורה אויפן דעת פון די אמת'ע חזל יעצט פארשטייט זיך מ'מיינט נישט חלילה די אלע שקצים מיט די רבנים היינט און וואס זיי טוען כל דבר אסור און וואס זענען מזנה און וואס זיי נעמען געלט ווי מ'טאר נישט און זיי נעמען אראפ דעם שמע ישראל השם אלקינו השם אחד אדער בראשית ברא אלקים ווען ס'קומען יו פי קעי אינספעקטערס מ'רעדט נישט פון רעדט פון די ערליכע צדיקים. יעצט, ס'דא פון ר' שיעלע בעלזער האט געזאגט אין שבועות תרמ"ד אז שבועות איז אביסל אנדערש פון אלע ימים טובים. אלע ימים טובים איז נאר דא א שטיקל השפעה פון וואס איז געווען דעמאלטס בימים ההם בזמן הזה, אבער שבועות, אונז זעמער דאך מקבל די תורה, ס'איז דאך זייער א זיס ווארט, אונז זעמער מקבל די תורה זעמער עס פונקט אזוי מקבל ווי דער איד ביים בארג סיני.

פונקט אזוי ווי עס איז געווען דעמאלטס בשעת דער אייבישטער האט עס געגעבן. יעצט קומט אויס לויט דעם האט צוגעלייגט ישכר דוב בעלזער אז מתן תורה איז ביי יעדן מענטש ווען ער איז מקבל די תורה איז ביי אים בבחינת מתן תורה און וועגן דעם שטייט זמן נישט יום מתן תורתינו יעצט די גרויסע צדיקים פלעגן זאגן אז מען זאל אויף זיין, אין זוהר הקדוש חלק ג' דף צדיק ח' ווערט געברענגט אז די אמאליגע חסידי קדמאי לא הוו ניימי בהאי ליליא, פריערדיגע חסידים זענען נישט געשלאפן די נאכט, והוו לעאן באורייתא האבן זיך געפלאגט מיט תורה ואמרי, זיי האבן געזאגט ניתי לאחסנא ירושה קדישא לן ולבנן בתרין עלמין, לאמיר איבערלאזן א ירושה פאר אונז און פאר אונזערע קינדער אויף אייביג, דאס אויף זיין ברענגט קדושה פאר די גאנצע שטוב, יעצט די זוהר הקדוש ברענגט אין די הקדמה. אז ווער ס'איז אויף א גאנצע נאכט און ער לערנט תורה, יהא נטיר עילא ותתא כל ההיא שתא, ער וועט ווערן געוואטשט פון אויבן און פון אונטן א גאנץ יאר, ויפוק שתא בשלום, עס וועט אים ארויסגיין דאס יאר בשלום. און די זעלבע ווערט געברענגט דורך ר' חיים וויטאל אין שער הכוונות, אז א מענטש זאל מאכן זיכער ער שלאפט נישט די נאכט, זאל אויף זיין א גאנצע נאכט און עוסק זיין בתורה, זאגט ער ודע זאלסט וויסן כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת, ווער ס'שלאפט נישט די נאכט, כלל אפילו רגע אחת והיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו איז זיכער אז ער וועט משלים זיין די יאר ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא ס'וועט אים נישט געשען קיין שום נזק לא עוד זאגט ער אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה דאס גאנצע וואס דעם יאר וואס ס'קומט וואס דער אייבערשטער וועט זיך אויפפירן מיט אים אלע זיינע גוטס און די נישט גוטס. האט צוטוהן מיט דעם כי אם לא ישן כלל ודאי שלא ימות בשנה ההיא, זיכער אז שטארבן וועט ער נישט, און וועגן דעם איז געווארן דער מנהג אז מען איז אויף א גאנצע נאכט נאר כ'האב שוין מסביר געווען די קינדער דארף מען היטן, און די קינדער מוזן זיין אדער אינדערהיים אויף אדער מיט דיר אין בית מדרש, און אויכעט מען דארף זייער שטארק אבאכט געבן אז מען זאל קענען דאווענען שחרית געהעריג אויכעט. יעצט.

אלעס זאגט אונז דעם זכות ווער ס'לערנט תורה ביינאכט. ס'איז דא א מעשה פון של ה הקדוש אז זענען געזעסן דארטן, דער של ה הקדוש ברענגט עס צו, דער טור, דער בית יוסף איז געזעסן דארטן אין חוץ לארץ, און ס'איז געווען אינמיטן די נאכט, איז די שכינה הקדושה געקומען וויינען אז קיינער קוקט זיך נישט אום אויף מיר, איך בין אין גלות אזוינפיל יארן, קיינער קערט נישט, און דאס וואס עטס זיצט דא און עטס לערנט, זאלט עטס וויסן אז עטס. הייבטס מיך אויף, און די שכינה הקדושה האט געזאגט וואס וואלט ווען געווען א מנין וואלט איך ווען ממש ארויסגעגאנגען פון אלע מיינע צרות, און זיי האבן זיך זייער מצער געווען וואס זיי האבן נישט געהאט א מנין, זיי האבן עס פארציילט אין די פרי פאר די אנדערע חבריא, און נעקסטן נאכט איז געווען א מנין און מען האט געזאגט די אלע תיקון ליל שבועות און די שכינה הקדושה האט זיך גענומען אינמיטן חצות צו וויינען, עטס ווייסט נישט ווי ווייט עטס האלטס מיך אונטער מיט דעם. עטס ווייסט נישט ווי ווייט עטס האלטס מיך אונטער מיט דעם, עטס ווייסט נישט וואסערע א געוואלטיגע עליה עטס מאכטס פאר מיר, און די שכינה האט זיי געבענטשט אז זאלן זוכה זיין זאלן די נעקסטן יאר שוין זיין אין ארץ ישראל, דעמאלטס ארץ ישראל, נישט היינט די ציוניסטישע מואוומענט, און עטס זאלטס דארטן זיין, און עטס זאלטס זוכה זיין נאך אסאך גרעסער צו זיין, און מער השגות, און דאס איז געווען דער בית יוסף וואס האט עולה געווען אויף צפת, און ער ליגט דארטן אין די שטאט צפת יעצט, און. די ספרים ווערט געברענגט, רבי חיים וויטאל אין שער הכוונות ברענגט אז מען זאל לערנען אזוי ווי ס'איז דריי פסוקים פון אנפאנג דריי פסוקים פון סוף אזוי ווי ס'איז דא אין די אלע סידור'לעך, אין די הקדמה פון דרך פיקודיך ווערט געברענגט דורך דעם וואס מען לערנט דריי פסוקים פון אנפאנג דריי פסוקים פון סוף, און אויך אין די משניות ווערט עס גערעכנט ביים אייבערשטן אזוי מען האט געלערנט די גאנצע תורה שבכתב ובעל פה, אין כף החיים אין סימן תצ ד סעיף קטן ח זאגט ער אז. דאס וואס מען זאגט דעם תיקון פון תנך, דאס איז א תיקון גמור פון די ימי ספירת העומר, און די ענין פון לערנען משניות איז ידוע, אז דער חידא אין ספר לב דוד ברענגט פון ספר טור ברקת אז מען זאל נישט לערנען ביינאכט חג השבועות, ווייל ביינאכט לערנט מען דאך נישט קיין משנה, אבער. פירן זיי אבער אויס אז אין ספר משמרת שלום און אין אנדערע ווערט געברענגט אז מען זאל יא לערנען משניות, איך מיין אז אין טאהש האט מען אויכעט נישט געזאגט די משניות, איך בין נישט זיכער, האט מיר טאהשער רבי אמאל געזאגט וועגן קאמארנער, קאמארנער איז אויכעט זייער קעגן מען זאל זאגן משניות ביינאכט, עס ווערט געברענגט מען זאל נישט זאגן נביא ביינאכט, ווייל וויאזוי ווייסט מען, וויאזוי האט משה רבינו געוואוסט פערציג טאג אין הימל ווען ס'איז טאג ווען ס'איז נאכט, דארט איז דאך נישט דא טאג און נאכט, איז ווען מען האט מיט אים געלערנט מקרא האט ער געוואוסט ס'איז טאג, ווען מען האט געלערנט משנה האט ער געוואוסט ס'איז ביינאכט. און דער עולם פירט אבער אויס אז מען לערנט יא משניות. יעצט ווערט אויך געברענגט פון גרויסע צדיקים אז מען זאל מכוון זיין זייער שטארק ווען מען זאגט תמניא אפי, דאס איז די אשרי תמימי דרך די אכט מאל די אלף בית, ווייל דאס לייכט נאכדעם אויף זיין נשמה, דאס איז א געוואלדיגע סגולה אויפצולייכטן די נשמה בפרט נאך בליל שבועות. געזאגט. יעצט דער חיד"א אין ספר לב דוד פרק ל"א ברענגט אז מען זאל זאגן דעם תיקון אפילו מען ווייסט נישט וואס מען רעדט, ווייל דאס איז אזאלכע הויכע תיקונים, דאס האט דער אר"י הקדוש מתקן געווען, און ער האט שטארק מוחה געווען אויף די וואס לערנען אנדערע לימודים, און ווער ס'האט עס מתקן געווען איז געווען דער אר"י הקדוש און די חבריא פון ר' שמעון בן יוחאי אז מען זאל זאגן דווקא דעם תיקון, יעצט די ליטווישע לערנען א גאנצע נאכט. זיי זאגן דא עפעס א משל, אז דער ווילנער גאון האט אמאל געזאגט, א סטאר שטעלט ארויס געוויסע דישעס וואס ער פארקויפט, למשל א סטאר וואס ער פארקויפט דישעס, איז טאמער איינער האט אינעווענדיג אין די מאגאזין צו פארקויפן שטעלט ער ארויס א סעמפל, טאמער האט ער נישט אינעווענדיג צו פארקויפן וואס האט ער פון ארויסשטעלן א סעמפל? יעצט אמאל פלעגט זיין אז מיט דעם וואס מען האט געזאגט. געזאגט די אלע פסוקים האט מען זיך דערמאנט די גאנצע תנך מיט אלעם, היינט אזוי ווי מען קען דאס נישט זאגט דער ווילנער גאון אז מען זאל זאגן געהעריג מען לערנען א געהעריגן שיעור, אבער על פי קבלה איז נישט אזוי, על פי קבלה דארף מען זאגן דעם תיקון, יעצט ווערט אויך געברענגט אז מען זאל זאגן די תריג מצוות, יעצט די תפארת שלמה אין חלק א' אין די ליקוטים אין דרש למתן תורה רעדט א גאנצע אריכות אז ווען א מענטש וויל טון דעם רצון השם ער וויל מקיים זיין מצוות כ'ווייס שחיטת הפסח, צו די אלע אנדערע מצוות איז שוין היינט נישט שייך, וואס איז? ס'וועט מערטשעם צוריקקומען אבער יעצט איז עס נישט שייך. זאגט ער ווען א מענטש טראכט און איז יושב און מצפה אויף די מצוה מתי יבא לידי ואקיימנו און נאכדעם ווען ס'קומט צו אים די מצוה איז ער עס מקיים מיט שמחה אן א עצלות, דער איד איז די גאנצע צייט לעבט ער אונטער דעם אז ס'איז דא די גאנצע תריג מצוות. און דער אייבערשטער באצאלט אים פאר דעם שכר, וועגן דעם זאגט דער תפארת שלמה ליינט מען די גאנצע תריג מצוות אין שבועות כדי אז מען זאל האבן א התעוררות מען זאל וועלן מקיים זיין די אלע זאכן, יעצט א טאמער איינער דארף רעדן ווערט געברענגט אין ספר אור צדיקים פאר מהר"ם פאפירש סימן מ"ב אז ליל שבועות זאל רעדן נאר לשון קודש נישט היברו לשון קודש, יעצט ווערט געברענגט פונעם תלמיד פונעם אר"י הקדוש אין ספר טור ברקת. ווערט געברענגט אז פאר ס'ווערט נאך טאג, בערך א האלבע שעה פאר דעם, ס'טייטש פארן עלות, זאל מען גיין זיך טובל'ען במים חיים. יא, דער אר"י הקדוש האט עס געהאט, האט ער זיך געקענט טובל'ען, אונז האמיר נישט דאס. אפ' איז אויכעט א מים חיים, אבער ס'איז א פרויען מקווה, וואלט איך נישט געהייסן אז אין א יום טוב זאל מען אריינלאזן מענער, ווען שפעטער נאכמיטאג אום דארף מען אנהייבן קומען פרויען צו טבילה, ס'הייסט פארנאכטס. יעצט למעשה. אזוי ווי דער גאנצער עולם איז דאך אויף, איז לכתחילה איז די ברכה פון אלקי נשמה און המעביר שינה טאר מען נישט מאכן, דארף מען זיך מוציא זיין מיט אן אנדערן, אבער עס איז דאך נישט דא ווער עס איז געווען ווער עס איז געגאנגען שלאפן, איז במילא ווערט געברענגט אין רמ א אז מען זאל אליינס מאכן די ברכה, די משנה ברורה ברענגט עס אויך אין סוף סימן מ ו. סעיף קטן כ ד. און מען פארלאזט זיך אויף דעם אר י הקדוש ער ברענגט עס אין שער הכוונות אז א מענטש זאל זאגן די אלע ברכות, אויך די אשר נתן לשכוי, די גאנצע זאך, כאטשיג ער איז נישט מחויב געווארן מיט דעם. איך וועל ענק זאגן, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל אויך זייער אסאך מאל, און איך בין כסדר אויפן וועג אויפן ראוד, ס'איז דא טעג וואס איך בין אויף א גאנצע נאכט ווייל, אדער דרייוו איך, אדער מאכט זיך איך ווארט אויף א רעגן, איך גיי נישט שלאפן, איך האב נישט ווער ס'זאל מיך יוצא זיין, איך גיי נישט זוכן ווער ס'זאל מיך יוצא זיין, איך פארלאז זיך אויף דעם משנה ברורה אין סעיף קטן כ ד, און אין רמ א אין סימן מ ו סעיף ח, אז מ'קען מאכן אלע ברכות. יעצט אויב ער האט געדרימלט זעכציג אטעמען, דאס מיינט ממש גארנישט, קען ער זיכער מאכן א ברכה. יעצט ס'גייט אויך זיין שבועות. מזכיר נשמות, כ'האב ענק שוין געזאגט, מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק, ענקער עלטערן קומען אראפ פון יענע וועלט און זיי קוקן צו עטס זענטס אנגעשמירט מיט פערפיום און קאלאון, צו עטס טוטס מכשיל זיין די מענטשן וואס זיי דאווענען אין שול מיט ענקער גערוך, לא תנאף, לא תנאף, און ער קוקט וויאזוי עטס דאווענטס און ער קוקט וויאזוי עטס זענטס מחנך ענקערע קינדער, ס'איז א מורא'דיגער חרבן, ס'איז דא אזוינפיל קינדער אין די גאס, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיי ארייננעמען אין ישיבה, איינער זאגט מיר זיין זון ווארט שוין פון ערב פסח אז מ'זאל אים אננעמען אין די ישיבה און קוק ווי מ'האלט, זאג איך שיק אים ארבעטן, ער איז שוין א בחור פון אכצען יאר, ער וועט גארנישט אויפטון יעצט אין די ישיבה, האב די ישיבה אין בוידעם, אבער געב אכטונג ער זאל דאווענען קריאת שמע שחרית וערבית.

דער אייבערשטער איז בוחן די הארץ פון די חיים און די מתים, און ווען דער מת וואלט ווען געווען ביים לעבן וואלט ער געגעבן צדקה ווייל ער האט דאך אויסגעלערנט די קינדער צו געבן צדקה, איז במילא רעכנט עס דער אייבערשטער אזוי ווי דער מת האט יעצט געגעבן צדקה אויסצולייזן זיין נשמה. מען געבט אויך עה, לכבוד די מתים פון די צדיקים ווייל זיי זענען מליץ טוב. אויף זייערע קינדער און אויף די גאנצע קהילה. איז במילא איז די בוטשאטשער רב אין סימן תרכ א מסביר אז אויב דער קען נישט געבן ווייל ער איז געשטארבן הייסט ער ווי אן אונס, און ווען איינער וויל טוהן א מצוה און ער איז אן אונס און ער קען עס נישט טוהן רעכנט עס דער אייבערשטער אזוי ווי ער האט עס געטוהן בשלימות. יעצט, אין מדרש תנחומא אין פרשת האזינו ווערט געברענגט אז ווען מען איז פוסק צדקה וועגן מתים גייט דער אייבערשטער און ער נעמט זי ארויס און ער איז זיי מעלה אזוי ווי א חץ, אזוי ווי א פייל פון א בויגן אויפן פלאץ, ער נעמט זיי גראד ארויס פון גיהנום, און ער איז זיי מטהר אזוי ווי ווען זיי זענען געבוירן, זיי האבן נישט געהאט קיין חטא, דער אייבערשטער שפריצט אויף זיי מים טהורים פון א אמפער, דאס איז הויעכע זאכן אין הימל דארטן, און ער הייבט אן צו באקומען א געוואלדיגע הנאה, דער אייבערשטער טובל'ט אים כסדר אין נהר אפרסמון, און ער עסט פון עץ החיים וואס דאס איז אנגעפלאנצט במחיצות פון צדיקים, דאס איז זייער א גרויסע זאך, אבער ס'איז נאך גרעסער פון דעם אז מ'זאל קומען צניעות'דיג אין שול, מ'זאל נישט ווארטן ביז נאך כתר אהיימצוגיין, מ'זאל גראד אהיימגיין, ווייל נאך כתר וועט ווערן א גרויסע טרעפיק, ווייל די מענער האבן א מנהג אויך אהיימצוגיין ביי כתר, און פארשטייט זיך מ'זאל זאגן בלי נדר אז מ'געבן צדקה. יעצט אז מ'פירט זיך אויף אזוי ביים הייליגן יום טוב שבועות, געזאגט איז און מען איז זיך מקדש און מטהר, סווערט געברענגט אין ירושלמי פון מסכת ראש השנה פרק ה הלכה ח, אז ביי אלע ימים טובים שטייט חטאת, ביי שבועות שטייט נישט קיין חטאת, נישט דא קיין קרבן חטאת, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן מיום שקיבלתם עליכם עול תורה, פון דעם טאג וואס עטץ זענטס מקבל אויף זיך דעם עול תורה מעלה אני עליכם, טו איך אויף ענק אויפברענגען כאילו לא חטאתם מימיכם. אזוי ווי עטץ האטס קיינמאל נישט געזינדיגט. נאך מער, סווערט געברענגט אין דעת זקנים פון בעלי התוספות אין פרשת פנחס קפיטל כ ח פסוק כ ה, סאיז דא נאך א טעם פארוואס מהאט נישט געברענגט קיין חטאת אין שבועות אלץ כבוד התורה.

און אויב ס'איז גוט פאר שבועות איז עס גוט פאר ראש השנה און פאר פסח און פאר סוכות אויך. דאס איז מיין אייגענער טעם. יעצט ווערט געברענגט אז שבועות זאל מען מחמיר זיין א שעה אז מען זאל נישט עסן נאך מילכיגס, פליישיגס, א שעה. עס שטייט אין זוהר הקדוש אז ווער ס'עסט עס אין איין סעודה אדער ער עסט עס אין איין שעה שטייט בשעתא חדא דעמאלטס איז ער גורם אסאך גרויסע דינים אויף די וועלט, אין דעם איז דא וואס זענען זיך נוהג אז כל הפחות שבועות זאל מען ווארטן א שעה, דער של ה הקדוש ברענגט אויך אז מען זאל ווארטן א שעה, אין שיירי כנסת הגדולה אין סימן ת' צדיק ד' ווערט געברענגט אני נוהג לאכול מאכלי חלב ולהמתין שעה ולאכול בשר א שעה, יעצט נאך די שעה דארף מען אויכעט זיך גוט אויסשווענקען דאס מויל, קינוח מיט הדחה, אפילו מען האט געווארט א שעה. יעצט אין של ה הקדוש מסכת שבועות ברענגט ער אז מען זאל קודם מאכן דעם קינוח און הדחה, נאכדעם זאל מען ווארטן א שעה. יעצט איין זאך וואס אלע האבן נאך אויסגעלאזט, ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך, מען דארף זיך אפוואשן די הענט אויכעט, אזוי שטייט אין יורה דעה אין סימן פ ט סעיף ב' אז ס'מוז זיין הדחת ידיים אויכעט. א גוטן שבת און א פרייליכן און א סעיף יום טוב.